א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע, יעצט די וואך איז אויכעט שבת החודש, און ס'איז אויך ראש חודש ניסן. כ'האב געוואלט זאגן פאר מען הייבט נאך אן דעם שיעור די וואך, ס'איז געווען אין ארץ ישראל אין די באטע ווארשע ס'איז געווען א מורא'דיגער עקספלאוזשן, מ'האט געמאכט א בעיקערי, מסתמא ס'איז נישט געווען ליגעל, מ'האט אליינס קאנעקטעד פייפס, ס'איז געווען אזוי ווי דא האט מען געמאכט אויף ווילסאן סטריט מיט אפאר יאר צוריק, און איך זאג יעדעס יאר אן, קיינער זאל זיך נישט ארומשפילן מיט געז פייפס, ס'איז דא אינעווענדיג וואס מ'לייגט אריין אזא ספעשל סיעלער צווישן די טרעדס און מ'ווארט אביסל און דאס טריקענט זיך פיין אויס ווייל ס'האט נישט קיין פרעשור, פון די געז פייפ טריקענט עס פון זיך אליינס ממילא קען נישט אדורכגיין קיין שום געז און וועגן דעם טאר עס נישט טון נאר א פראפעשענעל ווייל איך וויל ענק עפעס זאגן ס'דא דער פייפ וואס ס'ווערט קאנעקטעד מיטן באולט, טאמער לייגסט עס נישט פונקטליך איינס קעגן דעם אנדערן, ס'איז אביסל געבויגן אדער וואס, עט ארויסרינען פון דארטן געז, ס'איז מורא'דיג דעינדזשערעס מ'זאל עס טון איינער וואס ער פארשטייט נישט צו דעם, יעצט אויכעט די פייפס, ס'איז אזוי פלעקסיבל און מ'שלעפט ארויס דעם געז צו קלינען אונטער דעם מ'שטופט עס צוריק, איז זייער אסאך מאל מאכט זיך אז ס'געט זיך א בייג צופיל און ס'ווערט א קרעק, און די מינוט ווען ס'ווערט א קרעק, דעמאלטס האט עס א ליעק און נאכדעם איז אן אומגליק, וועגן דעם דארף מען אויכעט נעמען א פראפעשענעל ווייל ער טעסט אויס מיט א ספעשעל זייף וואסער וואס איז געמאכט צו דעם און דאס זאגט אים צו ס'איז דא א קרעק אדער א ליעק, אבער חס ושלום אליינס עס נישט צו מאכן, און די נישט פראפעשענעלס לייגן צו א מעטש צו זעהן צו ס'איז דא א ליעק, קען דאס גאנצע הויז עקספלאודן. מען דארף אויכעט האבן אן עמורדזשענסי וואלוו עס צוצומאכן אז טאמער איז דא א ליעק זאל מען נישט חלילה אריינלאזן געז אינעם הויז און ס'זאל זיין נאנט סמוך ונראה, מען זאל נישט דארפן לויפן אראפ ביז אין בעיסמענט עס צוצומאכן. זעהט אויס דארט האבן זיי אויכעט געמאכט די זעלבע שפיל, זיי האבן אליינס קאנעקטעד די פייפס אין די אויווענעס און ס'האט עקספלאדירט און ס'איז נעבעך געהארגעט געווארן א פרוי אויף טויט און ס'איז דא אסאך פארוואונדעטע. קיינער זאל זיך נישט ארומשפילן, אויב דו קענסט נישט טוישן א געז טריי עס אפצוקלינען, און דאס איבעריגע איז צו זאגן כל חמירא, טויש נישט אליינס פייפס, אין אלטע צייטן מען פלעגט טוישן פייפס וואס האט זיך געטון, ס'איז געווען אמאל וואס צוויי מענטשן זענען שיער דערשטיקט געווארן, ס'ליעקט צוביסלעך געז, ס'איז אן אומגליק, איטס אידער יו געט א פראפעשענעל טו דא איט, אר דאונט דא איט. נאכמער כ'וואלט מעורר זיין נאך א וויכטיגע זאך אז יעצט קומט דאך פאר צוויי טעג יום טוב און מען לאזט די האט פלעיטס ברענען, מען דארף מאכן זיכער, קודם כל אז די האט פלעיט איז געגיערט אז ס'זאל ברענען אזוי לאנג, ווען נישט זאל מען קויפן א שבת זייגער און עס אויסלעשן. און מען דארף אויכעט מאכן זיכער אז ס'וועט נישט עקספלאדירן, ס'איז געמאכט פאר אזא העווי יוסעדזש וואס מען לייגט דערויף, ווייל טאמער נישט איז עס מורא'דיג אן אומגליק, ס'איז געווען אפאר יאר צוריק אין לאנדאן וואס ס'איז פארברענט געווארן אפאר קינדער, און אין ארץ ישראל, און דא אין פלעטבוש איז געווען כ'מיין זעקס צו זיבן קינדער זענען געשטארבן, רבותי שפילטס ענק נישט ארום, נישט דאס מיינט דער אייבישטער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא א מאגאזין וואס הייסט די משפחה, איך ליין עס נישט, איינער האט מיך אפגעקאלט, איך האב גערעדט פאר צוויי וואכן צוריק מען זאל אויסלערנען מיידלעך סעלף דיפענס, קעראטי מיט דזשודו, על כל פנים צו שרייען זאל מען זיי זיכער אויסלערנען, בקיצור איינער האט זיך געקויפט די מצוה, און ער האט געשריבן דארטן אז מען דארף טאקע לערנען די מיידלעך סעלף דיפענס, סאו דו ווייסט דאך נישט וואס איז געשען, דו פארלאזט דיך אויף די פאליס, די פאליס זענען ביזי מיט די ליעזאנס נעמען געלט. עניוועי האט מען געמאכט יעצט א גאנצע סקול, אזוי האב איך געהערט, איך האב עס נישט געזעהן, וואס מען זאל אויסלערנען די חברה אז מען זאל זיך פראטעקטן, שרייען און שלאגן, און וואטעווער איט שוד בי, און ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען מען וועט עס מוזן האבן, עטס מיינטס נישט אז מדינת ישראל האט אנגעהויבן צו נעמען מיידלעך אין מיליטער ווייל זיי האבן נישט געהאט וואס צו טון, נישט וואס איך זאג אז זיי טוען גוט מיט דעם, נאר זיי האבן געזעהן ס'איז א לאנד, ס'וואקסט און מען דארף האבן איבעראל מבית ומבחוץ אז מען זאל זיך ווי מען זאגט קענען שוצן, די זעלבע וועט אמאל זיין אין אמעריקע אויך. וועט זיך נישט קענען פארלאזן אויף די פאליס, ס'עט זיין אזוי ווי אין די וויילד וועסט אדער דאון סאוט וואס יעדער האט אן אייגענע גאן, ס'נאך זעהן ווי די אלע מיידלעך מוזן גיין מיט גאנס, סאו ברוך השם אבי דער עולם הערט שוין, און מען דארף אנהייבן כאטש צו לערנען קאראטי און דזשודא אדער צו שרייען, סאו יעצט מיר גייען ווייטער. ס'איז דא אן עמורדזשענסי, יעצט איז ערב ראש חודש ניסן, בניסן נגאלו בניסן עתידים ליגאל. אין ניסן זענען אידן אויסגעלייזט געווארן פון מצרים פון די אלע קליפות און די טומאות, אין ניסן האט מען יעצט אונז אויסגעלייזט פון די קליפה פון לעיזער בערלאנד, מען האט אים געכאפט, מען האט אים איינגעזעצט אין תפיסה, זיי זאגן אויף איידעלן אופן אז ס'איז שוין געווען דארט זיינע לויערס צוויי דריי וואכן ווייל זיי האבן געזען מען ברעכט איין ביי אים און מען איז אים געווען גרייט צו שיסן ווייל בעיל האנטערס ארבעט אזוי, מען געבט א בעיל א מיליאן דאלער און וואס טוט מען אז יענער קומט נישט צוריק? איז בעיל האנטערס לויפן אים נאך. איינמאל זיי ברענגען אים צוריק אפילו טויטערהייט איז געט מען צוריק די געלט, סאו בקיצור זיי זענען געווען גרייט צו שיסן דעי, דעי דאונט קעיר, זיי ברענגען אים צוריק דעד אר אלייוו. עניוועי, זענען געגאנגען און זיי האבן אים, זיי זאגן אז א לויער האט געהאנדלט שוין דארטן אבער ס'איז נישט קיין חילוק, למעשה האט מען אים איינגעזעצט, און ער א טעאטער שפילער איז ער דאך, ער דער גרעסטער טעאטער שפילער וואס ס'איז דא, ווער ס'קען אים, קיצור דער טעאטער שפילער האט זיך געמאכט ווי ער פאלט צוזאמען, און מען האט אים אריינגעטראגן אין שפיטאל, און ער זאגט ער האט צו טוהן מיטן הארץ, נאך אזא ליגנער א בלאפער, ער דערציילט אין האלאנד אז ווען ער איז געווען א יונגל ער האט מיטגעמאכט די וועלט מלחמה, ער איז געבוירן לאנג נאך די וועלט מלחמה, און ער איז געבוירן אין פאלעסטיין אין איזריעל. איז א טיאטער שפילער, נאר ליידער ליידער מיטן טיאטער שפילן, ער האט מחלק געווען קודם כל שם שמים, נאכדעם האט ער מחלק געווען דעם שם ברסלב, יעדער ווייסט ער איז אן עובד און ער דינט דעם אייבערשטן מיט מסירות נפש, ער איז א זונה ער האט נקבות ביינאכט וואס ער זיצט מיט זי אין בעט אויסגעטוהנערהייט וואסערע מסירות נפש איז דאס.

לעיזער בערלאנד שרייט נאך אז ער איז געקומען פון לאגער א יונגע און ער איז צומישט און מ'טאר אים נישט ווי מ'זאגט שטעלן צום משפט. וואטס גאוינג אן היער? עטס מאכטס חוזק דאס נאמען רב איז שוין אזוי, איז שוין אזוי אין דער ערד ס'עט שוין נישט ארויפקומען קיינמאל אין לעבן איטס נעווער גאנא געט אוט אוו איט. אזוי שמוציג צו לעבן? דאס האבן די גלחים געטון א גוטע זאך איך געב זיי קרעדיט מ'האט עס אנגעהויבן צו כאפן זיי האבן אנגעהויבן צו לייקענען אבער נאכדעם האבן זיי געזאגט נאו, אונז גיימער עס נישט צולאזן. מענעכיג איז ווייל זיי האבן נישט געוואלט האבן א שמוציגע הויז, ווייל זיי האבן נישט געוואלט אז די קירכע זאל הייסן אז ס'איז פול מיט זנות, און אנדערע האבן געזאגט ניין, ליסן, ער האט געטון וואס מען טאר נישט, לעט הים פעי פאר איט, ער האט נישט געקענט לעבן אן א ווייב, האט ער געדארפט ווערן אויס גלח. ס'איז געווען עטליכע, אסאך גלחים וואס כ'האב געליינט, זיי האבן געזאגט ליסן, אונז מוז מיר האבן א ווייב, ביז יעצט האמער געטשיעט, היינט קען מען נישט טשיעטן, א כפרה מיטן גלחות'שאפט, איך געב עס אויף און פארטיג, און זיי שרייבן אז טויזענטער נאנעס האבן דאס זעלבע געטון, א נאנע באקומט צו עסן און צו שלאפן אין די קירכע, און זי הייסט א אישה מכובדת, למעשה האט זי דאך אבער געדארפט האבן אביסל זנות אויכעט, איך מיין א מענטש איז דאך נאר א מענטש, האט זי עס געהאט מיטן גלח, טאמער מען האט אפגעשטעלט דעם גלח האט זי געזאגט עי וועיט א מינוט. לאמיך גיין חתונה האבן געהעריג אראפשטעלן אפאר קינדער אויף די וועלט, דעטס וואט איטס אלל אבאוט, און מיט דעם געב איך זיי קרעדיט, מען טאר נישט זאגן א שבח פון א גוי, בפרט נאך פון א גלח, אבער זיי האבן זיך אויפגעפירט אסאך שענער אין דעם געביט, אז מען האט עס אנגעהויבן צו כאפן, אסאך שענער ווי פון די רבנים אפילו, די רבנים האבן נאך געשריגן נחום ראזענבערג איז דער ניבול, יא דער ניבול איז ראזענבערג, פארוואס ווייל ער זאגט וואס די אלע רבנים האבן געטוהן א גאנצע וואך, פארשטייסט? און נאך א זאך, זיי האבן מיר אלץ גע'טענה'ט די גלחים, אונז פלעגן מיר זיך מאכן געוויסע דייעלאגס, האבן זיי גע'טענה'ט איין זאך, פאר אונז האט יאשקע פאנדראק צוגענומען די פרוי, ממילא האבן מיר געטון וואס מ'האבן מיר געטון. פרעגן זיי אבער, עטץ רבנים האטס זיך שיינע ווייבער, און עטץ האטס זיך שיינע קינדער, און עטץ האטס שיינע אייניקלעך, עטץ האטס אויף וועם עטץ קוקטס ארויף, אפ. איז במילא האבן זיי געפרעגט א קשיא פארוואס האט עטס געזינדיגט מיט זנות, און דאס איז געווען א שאלה וואס ס'האט נישט קיין תשובה, דעטס איט, אויף דעם האט מען נישט געקענט ענטפערן גארנישט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, עטס גייטס ענק אויסלערנען, רב, רבי, רוף דיך וואס דו ווילסט, אז וועסט דיך נישט פירן אין די ראם העט מען דיך אויפפיקן און שוין. יעצט איך פערזענדליך האב א מורא'דיגע הנאה ווייל יעצט גייען די רבנים אנהייבן צו זעהן דער'ס נאובאדי אבאוו די לאו, דעטס איט, קענסט דיך האלטן אין די ראם גוט און אז דו קענסט דיך נישט האלטן אין די ראם שנייד אראפ די בארד שנייד אראפ די פאות, לעיזער בערלאנד מיט די געלט וואס ער האט קען ער זיצן אין ס'דא זייער אסאך לענדער וואו מ'קען האבן זנות ליגעל, קענסט שטופן יעדן טאג און ביינאכט אין וועמען דו ווילסט, ס'דא אין. אין שטעט און לענדער וואו מען קען האבן אפילו אנדערעידזשד, גיי טוה עס, באט קום נישט מיט די בארד און קום נישט שריי ר' נחמן דער צדיק הדור, און ווען נישט ר' נחמן וואלט ווען געווען, דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, איך האלט טאקע אז אפשר זענט עטס אלע גערעכט, ווען נישט ר' נחמן וואלט מען נישט געווען אזוי פרוץ מיט זנות, לעיזער האט דאך נישט קיין פראבלעם. ער וועט גיין זיצן אין דזשעיל אין ארץ ישראל, נאכדעם ווען ער וועט ענדיגן וועט ער גיין צו ר' נחמן און ר' נחמן וועט אים מתקן זיין די נשמה, דאס איז דאך ענקער פאלשע אויפפאסונג וואס עטס האטס אין דעם גאנצן ר' נחמן, דער ר' נחמן העט דיר גארנישט מתקן זיין, עסט נעמען די שיטה פון ר' נחמן אז זאלסט דיך אויסוויינען צום אייבערשטן, און דו וועסט אזויפיל וויינען ביז דער אייבערשטער וועט רחמנות האבן מיט זיין גוט, און און טאמער נישט איז עס א פאנטאזיע, די גאנצע זאך איז א פאנטאזיע, ווייל קיינער קען נישט העלפן. אויב ר' נחמן קען דיר העלפן ווען דו טוסט נישט קאנסטרוקטיוו איז דאך דיין גאנצע דאזיין נישט מיט קיין בחירה איז דאך עס א דזשאוק סא יעצט לעיזער בערלאנד האט א מזל אז ער איז א ברסלב'ער חסיד יעצט וועט אים ר' נחמן קענען נעמען לעבן זיך אין גן עדן. כ'וויל אויך זאגן ווער ס'געדענקט אזא נאמען קענדל פיליקס ער איז דער מענטש וואס מ'האט אים עקיוזד אז ער האט געהארגעט מנחם שטארק! השם ינקום דמו. יעצט האט מען אים געטראפן אז ער איז פאונד פיט טו סטענד טרייעל. ביז יעצט האט ער זיך ארומגעשפילט ער קען נישט, ער הער מיט אהין, זיי האבן אים געטראפן ער איז פיט טו סטענד טרייעל. יעצט די הירינגס גייען זיך אנהייבן אין ערלי דזשון. יעצט העמער זעהן וואס ס'עט זיין. אדער. וועט דער די עי מורא האבן צו מאכן די טרייפענע געשעפטן אזוי ווי ביז יעצט? ווייל דאס איז צו אן ערנסטער קעיס, דאס איז דאך שוין נישט סעקס אביוז, סעקס אביוז איז דאך געווען מותר לכתחילה, נו אז נחום ראזנבערג האט געוואלט סזאל זיין אסור, ווער פרעגט אים דען? אבער דאס איז שוין רציחה, דאס איז דאך שוין אסור לויט יעדן, סאו יעצט העמיר זעהן צו ער העט רעדן צו ער העט נישט רעדן, וואס דא העט פארגיין, דא זעה איך א לעיזער קעסטן ווי מ'איז אראפ פון מארקעט, דער עולם רעכנט זיך שוין נישט מיט אים, מ'האט שוין נישט קיין דרך ארץ פאר אים, איך זעה שוין אז ס'איז א גרויסע פראבלעם מיט דעם לעיזער. ער האט דאך געוואלט האבן כבוד, כבוד העט ער שוין האבן, העהעהה, יא, ס'וועט שוין זיין גרויס כבוד, איז לאמיר האפן אז ס'וועט ארויסקומען ווער ס'איז געווען דא אינוואלווד און פארוואס, און מילא מיר האבן א סעיפערער קאמיוניטי ווי אונז האמיר געהאט ביז יעצט. יעצט וויל איך געבן איבער נאך אפאר וויכטיגע מעשות, אין בית שמש א פופציג יעריגער מענטש איז געפארן אויף ניו יארק ברענגען זיין טאכטער אהיים וואס זי האט קאמפלעינט פאר איר טאטן אז איר מאן אביוזט זי, און דערווייל האט דער טאטע אויסגענוצט די געלעגנהייט אז ער האט מיט איר אויכעט געוואוינט איבער א האלב יאר דא, אנגעהויבן אין ניו יארק און אין ארץ ישראל. ווען א קינד קאמפלעינט ווערט זי נעבעך א וויקטעם, טרייט זיך יעדער ארויפצוכאפן אויף אזא קראנקן וואגן, דאס איז נעבעך דער אומגליק. און זעט אויס נישט נאר דער סאטמארער דיין ווייסט וויאזוי מען טוט דאס, איך זעה אז מענטשן אין בית שמש ווייסן אויכעט וויאזוי מען טוט דאס. דא אין אמעריקע האט ער אנגעהויבן און ער האט אויסגעלאזט אין ארץ ישראל. און עט די ענד אוו די דעי האט מען אים יעצט געברענגט אין בית משפט אין ארץ ישראל און הי איז גאנא פעיס די מיוזיק. יעצט איך וויל רעדן פון די צווייטע מעשה זייער וויכטיג ווייל דאס מוז מען אויסלערנען קינדער פון די אלע מעשות לערן מיר זיך דאך אונז אונז זעמער דאך דאם און סטופיד איך זאג אייך די אמת ווען אונז זאל מיר זיין פינף פראצענט אזוי קלוג ווי די חזירים וואלט מיר דאך אונז געווען געלונגענע מענטשן עניוועי ס'דא א מיידעלע פון זיבן יאר איז געגאנגען אין גראסערי אין די מכולת איך ווייס ס'הייסט מכולת די גראסערי, בקיצור איז געקומען דארטן איינער וואס איז געפארן מיט א בייק, ווייסט די בעטערי בייקס וואס איז דא, און ער האט זיך אפגעשטעלט, די מעשה איז אין א געגנט פון מזרח ירושלים אין די געגנט פון בית חנינא, און ער האט זיך אפגעשטעלט און ער האט געפרעגט די מיידעלע, זאג מיר וואו איז רחוב נוסייבא, דארט איז דא א קאמפלעקס פון הייזער. עניוועי, די מיידעלע איז זייער אינעסענט, מ'האט איר נישט אויסגעלערנט אז מיט קיינעם טאר מען נישט רעדן, אפילו מיטן אייגענעם טאטן טאר מען שוין היינט נישט רעדן. בקיצור, און זי ווייזט אים פאר דארט, ווי זי האט נאך געזאגט ימינה שמאלה ואחר כך תשאל עוד הפעם, רעכטס און לינקס, נאכדעם פרעג נאכאמאל. זאגט ער פאר איר ס'איז זייער ווייט, אפשר וואלסטו ארויפגעקומען דא אויף מיין בייק און דו'סט מיר ווייזן וואו עס איז, און איך וועל דיך צוריקברענגען. נו, דאס דא איז די פאנטש ליין, מיט דיין טאטן טארסטו נישט פארן אויף א בייק, מיט קיינעם נישט, יעדער זוכט אריינצושטופן אין דיר די ערוה, עניוועי, איז, דאס מיידעל איז ארויף אויפן אופניים, און זי איז געפארן, און ער האט זיך פארדרייט דארטן אין עפעס א קליין געסל, און האט איר אראפגעלייגט, און האט איר געזאגט, זאלסט וויסן איין ווארט אז דו'סט שרייען הרג'ע איך דיך דא, און ער האט איר מאנס געווען, און ער איז ווייטער אוועקגעפארן.

האט אויף איר אויכעט געסטראשעט אז טאמער זי וועט גיין מתלונן זיין עט ער זי הארגענען, למעשה האט מען גארנישט געקענט טוהן ווייל זי האט מורא געהאט פאר איר לעבן, אבער ס'איז געווארן לעבעדיג. יעצט, ס'קען זיין איינער וועט מיר זאגן אבער דאס איז דאך אן אראבער, וויל איך דיר ענטפערן ס'קען געשעהן ביי יעדן, גענוג אראבער האבן שוין פארפירט גענוג אידישע מיידלעך, און פאר אן אראביש מיידל טאר מען עס אויך נישט טוהן. יעצט איז דא דא אזוי אן איין און זיבעציג יעריגער אלטער חזר, אינטערעסאנט ער האט נאך כח גברא, wow איין און זיבעציג יאר אלט איז ער, הערט א מעשה מיט דעם חזר, דער חזר האט געטאטשט זיינע אייגענע אייניקלעך, מען האט אים געגעבן די וואך זיבעצן יאר, שטעל דיר פאר ער האט געטאטשט. ער איז איין און זיבעציק, מען האט אים געגעבן זיבעצן, ס'איז א טרענספאזישאנעל ערער, ער האט געטאטשט נײַן פון זיינע אייניקלעך זכרים און נקבות, שטעל דיר פאר, און אויסער דעם האט מען אים געהייסן אז ער מוז געבן הונדערט און פֿערציק טויזנט שקל קנס, אבער רבותי וואס איז דאס ווערד, דאס איז גארנישט, דאס קאסט מער ווי דאס צו היילן די מענטש און הערשט ווערט ער נישט געהיילט, כ'טריי ענק נאכאמאל מסביר צו זיין. דיין טאטע און דיין זיידע און אפילו דער עלטער זיידע, כאטשיג דו מיינסט אז ס'שטעלט זיך אים שוין נישט, ער האט שוין פארלוירן כח גברא, איך וויל דיר זאגן, וועסט נעמען א פעדאפייל, וועסט אויפגראבן זיין קבר נאך צוואנציג יאר, עסטו זען אז די הענט גייען אים נאך צו די שכנים, די רעכטע האנט גייט צו דעם רעכטן שכן און די לינקע האנט גייט צום לינקן שכן. אין ארץ ישראל לייגט מען מענער און פרויען אינאיינעם, אין אמעריקע לייגט מען נישט, אבער מען לייגט אזוי א מאן א פרוי א פרוי א מאן, א מאן א פרוי א פרוי א מאן, שטעל דיר פאר די חזירים, די וואקן אריין צו יענעמס פרוי אפילו אונטער דר'ערד זאלסט זיי נישט טראסטן גארנישט זיי מיינען ווייעגרע לעבט אויף דעם חזיר א קינד לעבט אים אויף ס'איז אנבעליוועבל סאו דאונט טראסט יור פאדער ענד יור גרענדפאדער ס'קומט יעצט יום טוב איך דערצייל עס נישט ווייל איך האב נישט וואס צו טון גלייבסט מיך כ'בין א פארנומענער מענטש איך פארצייל עס פשוט וועגן דעם אז מ'זאל וויסן אז יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול. יעצט איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'איז זייער וויכטיג אז זאלסט וויסן דאס, ס'איז דא א ווידיאו אויף די טמא'נע כלי, אוודאי מ'טאר דאך נישט קוקן דערויף פארשטייסט, דער דיין מעג שטופן אין זיין טאכטער פון די צוועלף, נאר אונז טאר מען נישט קוקן אויף די טמא'נע כלי, איז שור, עניוועי איך וויל ענק פארציילן, מ'זעהט אין בני ברק, יעדע הויז לייגט היינט אריין ווידיאוס מיט אלעם, מ'האט גענומען א יונגל און מ'האט אים מאלעסטעט, ארויס גענומען זיין ערווה, מ'האט זיך געשפילט דערמיט, מ'זעהט אלעס, ס'איז כ'מיין איטס אן די ווידיאו. כ'וויל ענק אבער עפעס זאגן, און ווער ס'טוט אין דעם אזויפיל יארן ווייסט שוין דעט דיס האול סטארי איז א ווערי ווערי אן-קאושער סטארי, כ'ל ענק זאגן פארוואס. מ'זעט ווי דער מענטש ווארט דארט אונטער א הויז, ווייסט אין ארץ ישראל דאך געבויט אויף עמודים אין בני ברק, מ'זעט ער דרייט זיך אהער אהין, נאכדעם זעט מען ווי דאס יונגל קומט, און שטעל דיר פאר ער וואקט אריין אין דעם חזיר מיטן אחור צוריקצווועגס, אין אדער ווארדס דאס יונגל וואקט בעקווארדס, ער זאל אריינגיין פונקטליך צווישן די פיס פאר דעם חזיר, ער האט נישט גערעדט מיטן פאר דעם גארנישט, סאו איינער זאל מיר זאגן וואס דאס מיינט, דאס מיינט אז די חברה שפילן שוין ארום יארן. און אדער סטראשעט ער אים, אדער געט ער אים אפאר שקל, איט דאז נאט לוק קאושער, איך האב די ווידעא האב איך אריינגעשיקט יעצט אין ארץ ישראל פאר די חוקרים, איך האב זיי געזאגט דיס העז טו בי אינוועסטיגעיטעד, נאכדעם ווען ער שטופט זיך אין אים אריין, ציט ער אים אראפ דעם זיפער און ער שפילט זיך מיט אים, און אלל אוו א סאדען קומט א מענטש אריין אין הויז, איז ממילא זיי הערן זיינע פיס טריט, איז דער סינגער געט זיך א צי ארויף דעם ציפער און ער לויפט שוין פאראויס פיר פינעף טריט אזוי ווי ער האט גארנישט מיט קיינעם און יענער געט זיך א דריי אויס אבאוט פעיס אזוי ווי ביי א בואי בשלום און ער געט זיך א וואק אוועק און און אפאר מינוט שפעטער קומען זיי זיך נאכאמאל צוזאם איך וויל איינעם פרעגן ווער ס'קוקט אויף דעם איז דאס נישט די פשט אז די חברה טוען שוין דאס א לאנגע צייט? איז דען נישט די פשט פון דעם אז די חברה קענען זיך איינער דעם אנדערן א לאנגע צייט? סאו בעסיקלי וואס ווילט עטץ מיר איינרעדן? רבותי! וועקטס ענק שוין אויף פון ענקער שלאף! ס'איז געפערליך אזא קליין יונגעלע, מסתמא איז ער אלט צען עלף יאר, ער ווייסט זיך אריינצובעקן מיט זיין אחור אריין אין יענעם צו די ערווה אריין, און ער דרייט זיך אויס קוקן צו ער בעקט זיך אריין פונקטליך אינמיטן, דיס דאז נאט סאונד קאושער עט אלל! כ'וועל נאכאמאל אנזאגן יעדן, ס'קומט יעצט יום טוב, ס'קומט יעצט חול המועד, ס'קומט יעצט בין הזמנים, די בחורים זענען טאטלי פריי, זענען הפקר, רבותי זאגטס אן די קינדער, דאס וואס די רבנים האבן געזאגט אז דאס איז ניבול פה, דאס איז ווייל זיי זענען איין שטיק נבילה, און זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען, איי רעדער יו'ד מעיק א מיסטעיק אז זאלסט זאגן די קינדער א זאך וואס דו האלטסט אז מען דארף זיי נישט זאגן, ווי איידער זאלסט זיי נישט זאגן א זאך וואס איך האלט אז דו האסט זיי יא געדארפט זאגן, דער הייליגער חינוך זאגט. געפרעגט, פארוואס קומט זיך פאר א זקן ממרא צו הרג'נען? ער האט דאך א טענה, ער איז א זקן, ער פארשטייט. זאגט ער, דער אייבישטער איז צופרידן מיט א טעות פון די סנהדרין, אפילו ס'איז דער ארגסטער טעות, אפילו ס'איז כריתות ומיתות בית דין. איז דער אייבישטער מיט דעם מער צופרידן, ווי אז יעדער זאל זיך נעמען די תורה אין די הענט אריין און אריינלערנען פשטים און טון וואס ער וויל. ער איז ענדערש מוכן אויף איין מיסטעיק ווי אויף מיליאנען מיסטעיקס. רבותי, ליסן טו מי. מאכטס איין מיסטעיק פאלגטס מיך, באט דאונט מעיק א לייף טיים מיסטעיק פאלגן די רבנים, זיי זענען דרערדליגערס נואפים טאטשן שוועגערנס, טאטשן קינדער, טאטשן מיידלעך, טאטשן בחורים אין מקווה'ס, פוי אויף זיי אלע. שוין דאס איז נאר געווען צוגעלייגט צום צוגעלייגעכטס, יעצט קומט די צוגעלייגעכטס און אום קומט א געהעריגער שיעור. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'קומט דער יום טוב פסח, און איך וויל אז דער עולם זאל זיך האלטן אין די ראמען, די אלע וואס נעמען מעדיקעישאנס זאלן נעמען ווייטער אפילו ווען ס'איז חמץ גמור, ווייל ס'איז נישט כדרך אכילה, ס'איז נישט כדרך הנאה, ס'איז גארנישט. יעצט איצעלע פימפ האט פארקויפט זיין פרוי פאר א פראסטיטוט, און ער האט געמאכט אפאר טאלער ווייל ער האט נישט געמאכט קיין פרנסה. פארשטייסט? מיט דעם האט ער נישט געהאט קיין פראבלעם. דער פראבלעם הייבט זיך אן אז ס'איז דא חמץ נוקשה, און ס'איז דא קטניות, און ס'איז בעסער צו נעמען א מעדיצין פון קטניות. כ'בין אמאל געווען ביי אן אסיפה פון דאקטוירים. מ'האט מיך אריינגעלאזט וועגן כ'האב געמאכט עפעס א מקווה אין קאליפארניע, און דארטן איז דא, מ'קומט זיך צוזאם עפעס איינמאל א יאר, מ'געט פאר דעם פיר אדער זעקס קרעדיטס, מ'רעדט דארטן הלכה מיט רפואה. ס'איז דא ראביי ליפנער ער מאכט עס, בקיצור ער האט מיך אריינגעלאזט דארט האב איך געפרעגט איין שאלה וואס איז מיר נוגע ווייל די אלע אנדערע זאכן איז מיר נישט נוגע, איך האב געוואלט וויסן צו די פילער פון יעדע מעדיקעישן איז די זעלבע, מיט אנדערע ווערטער ווען איינער נעמט למשל פייזער'ס עפעס א הארץ פיל און דאס איז געמאכט מיט חמץ, און די זעלבע איז דא אז מען קען נעמען פון לאמיר זאגן לילי, די קאמפאני וואס מאכט אויך מעדיקעישנס, און זייערס איז נאר חמץ. נוקשה, אדער ס'איז גאר נישט מער ווי קטניות, אדער ס'איז אינגאנצן גארנישט קיין חמץ און נישט קיין קטניות אויך נישט. ס'איז ווען דער מענטש טוישט פון דעם מעדיקעישן אויף דעם מעדיקעישן אויף די אכט טאג פסח, צו דאס איז אויסגעהאלטן על פי מעדיקל בוקס, האבן זיי מיר געענטפערט קלאר אז יעדע קאמפעני האט אנדערע פילערס, והא ראיה זעהסט דאך, איינס איז חמץ, איינס איז גאר קטניות, עס איז נישט די זעלבע. עווריבאדי העז א דיפרענט פילער, יעצט די פילערס אליינס איז נישט יעדע באדי פארטראגט עס די זעלבע, צו יענע איז ער שוין צוגעוואוינט צו דעם וועט ער זיך ערשט אנהייבן צוגעוויינען, און אמאל איז דאס אזא פילער וואס זיין באדי וועט עס רידזשעקטן, בקיצור שפילט ער זיך ארום מיט זיין לעבן, ווייל ער נעמט דאך מעדיקעישן ווייל זיין לעבן איז אנגעוויזן אויף דעם, האבן זיי מיר געזאגט די פילערס איז נישט גלייך אז מען זאל עס טשענדזשען. איז געקומען איצעלע פּימפּ און ער געט אונדז אַרױס אַ דיקן בוק, אַז דאָס זאָל מען יאָ ניצן און דאָס נישט. לאָמיך ענק עפּעס זאָגן אײן זאַך, און כ'האָב שױן געשלאָגן זיך מיט זײ יאָרן זאָלן עס נישט מאַכן, כ'מײן אַז לעצטנס מאַכן זײ שױן נישט, און אַפֿילו װען יאָ האָטס זײ אַלע אין בױדעם, פֿרעגטס אַפֿילו נישט דעם פֿאַרמאַסיסט. אַלעס װאָס האָט צו טאָן מיט מעדיקעישאָן, װאָס די נשמה פֿונעם מענטש איז אָנגעװיזן אױף דעם, ס'איז נישט אַ װײטעמין צו כּדומה, ס'איז סאַמטינג װיטש איז ריעל סיריעס, איז אַפֿילו נישט קײן שאלה, און פֿאַרקערט, די גמרא זאגט דארטן אז מ'זאל נישט מאכן א בדיקה שלא יהא לבו נוקפו ופורש. וועסט דאך פשוט האבן צער און עגמת נפש אז דו מוזט עס נעמען. אז דו מוזט עס נעמען האט דאס דער אייבערשטער געוואלט. און ס'איז קיין חמץ גמור עניוועי נישט. ס'איז גארנישט, ס'איז נישט קיין חמץ, ס'איז נוקשה, ס'איז אפילו דאס אויך נישט. עניוועי. סאו דער איצעלע וואס ער גיבט ארויס דעם דיקן בוק. געדארפט טון צוויי זאכן, קודם האט ער געדארפט שרייבן די פרוי טאר מען נישט פארקויפן פאר א פראסטעטוט צו מאכן פרנסה, און צווייטנס האט ער געדארפט שרייבן אז איך מאך דעם בוק נאר איך זאל מאכן פרנסה, און דעטס אלל איטס מעיד פאר, ברוך השם בלומענקראנץ לעבט שוין נישט, מען מאכט שוין נישט דעם ספר מער, איך האב אים אויך אלץ געבעטן ער זאל עס נישט טון ווייל ער מאכט נערוועז דעם עולם וואס מוז נעמען די מעדיקעישאנס, קיינער זאל נישט טוישן מעדיקעישאנס אפילו ס'שטייט חמץ, חמץ מיינט נישט ס'איז חמץ ס'איז ברויט. חמץ מיינט אז ס'איז דא דערין חמץ און ס'האט היתרים, ס'איז נוקשה, ס'איז א נותן טעם לפגם, ס'איז א כלב קען עס נישט עסן, בקיצור ס'האט אלע היתרים וואס איז דא. די יוגערט וואס עטס נוצט פסח מיט די אנדערע מילכיגע פראדוקטן איז א שווערערער פראבלעם מיט די אלע מעדיקעישאנס. יעצט איך ווייס נישט, איך בין לעצטנס נישט אינוואלווד אין די יוגערט, נאר כ'האב געזעהן אז ווען ס'איז געווען דעמאלטס גרובער, דער משפחה'ס א כופר, דער גרובער, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די התאחדות, האט ער ארויסגעגעבן ערב פסח אז אלע יוגערטס איז געמאכט מיט ברויט. אונז ווייס מען, ס'איז געמאכט מיט פארברענטע ברויט. ס'איז א מעמד, מ'ווייסט די אלע זאכן, ס'אבער נישט קיין שום פראבלעם, כ'וועל דיר מסביר זיין זייער פשוט פארוואס, אז מ'קען פארקויפן פלייש וואס דאס איז זיכער נבילה דאורייתא און נישט געזאלצן געהעריג, און דאס איז דם וואס עס איז א איסור דאורייתא, און אז מ'קען פארקויפן די פלייש וואס איז נישט מנוקר וואס דאס איז אן איסור דאורייתא, און קיינער זאגט גארנישט, האסטו א פראבלעם מיט די יאגורט וואס איז פארברענט אביסל דארטן, ס'איז געווען חמץ מ'האט עס פארברענט און מ'מאכט עס און דאס איז א חלק פון א מעמד? דאס איז אונזער פראבלעם? וואס איז מיטן פלייש? און מיט וואס זעצט מען זיך צו דאס יאר צום סדר? מיט וואס האט מען זיך צוגעזעצט פאראיאר? עס איז נישט דא קיין כשר פלייש. עטס'עטס באלד הערן, אז עטס'עטס אויסהערן דעם שיעור עטס'עטס הערן מען האט אריינגעברענגט עפעס זעכציק טאן זעכציק טאן טרייפע פלייש פון סאוט אמעריקע מען האט עס צוטיילט אין גאנץ ארץ ישראל אין אלע טייערסטע רעסטוראנטס, ס'האט געהאט סטיקערס מיט א הכשר פון עובדיה יוסף'ס בית דין, פארשטייט זיך אז ס'איז געווען כשר לשיטת הבית יוסף אן סירכות. יעצט דער וואס ס'פירט די הכשרים אין תל אביב אונטער וועמענס השגחה די רעסטעראנטס זענען, איז גאר א היימישער און א חסידישער איד. ס'איז אנבעליוועבל. און דער צווייטער וואס ס'טרייפעט אונז אן איז דער באטער, עס איז אויך א חסידישער איד, און דער דריטער איז אהרן טייטלבוים מיט זיינע טרייפות. שוין געהאט דאק אויף פסח האט ער שוין געהאט, קאטשקעס האט ער געהאט. ס'איז א דזשאוק וואס איז געווארן פון גאנץ אידישקייט. עניוועי, די וואס האבן מעדיקעישאנס זאלן אפילו נישט קוקן אין די בוקס. דאס וואס דו נעמסט, נעם ווייטער. געב נאר אכטונג, ווייל דו נעמסט דאך ארויס די מעדיקעישאנס ביים עסן, און ס'איז אנשטעקיג מיט אביסל חמץ, דאס איז א שווערערע שאלה ווי די גאנצע זאך. סאו זאלסטו נעמען די אלע מעדיצינען, אדער נעם נייע לכבוד פסח אויף אכט טאג, אדער נעם א טישו און וויש אפ יעדע מעדיקעישאן אזוי עס זאל נישט זיין סטאק דערמיט גאר נישט. דעטס אלל. עס איז זייער וויכטיג רבותי ווערטס מען נישט פרום אויף פסח. און נאכדעם וויין טרינקען, די אלע וואס נעמען מעדיקעישאנס ווייסן אז מען טאר נישט טרינקען קיין וויין, ווער נישט פרום, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא די מעדזשיק ווארד פאר פסח, ס'הייסט נישט שידוכים, ס'הייסט נישט נײַן וואן וואן, ס'הייסט גרעיפ דזשוס, ס'איז דא די צוויי פושערס וואס זיי פושען מאריוואנע דא אין ווילימסבורג זענען בחורים, זיי טרייפענען אן אלע בחורים מיט מאריוואנע, ווען דער בחור טרינקט א כוס צוויי געהעריגן וויין קען ער זיך טרעפן אין הויד-נאנאש, אדער ער קען זיך טרעפן ביי מיין קאזין אין בית החיים ביי מענדל ראזענבערג, ס'גוט רבותי ס'איז נישט קיין דזשאוק, יעצט אויכעט מען דארף וואטשען ס'איז בין הזמנים, די בחורים דרייען זיך ליידיג, יעדער טאטע זאל וויסען וואו זיין בחור איז, און מיט וועם מען דרייט זיך, און רעד אפן, נאו סעקס, נאו דראגס, רעד אפן מיט די קינדער, טאמער האט מען אים שוין פארכאפט וועט שוין זיין צו שפעט, און מען דארף זעהן, ס'דא די גרויסע ישיבות למשל, איך האב געהערט למשל אז ס'דא באבוב האט א שיינע ישיבה, און ס'דא השגחה גאנץ בין הזמנים, מ'געט אבאכט אויף יעדן, מ'געט יעדן צו עסן, מ'וואטשט אויף יעדן, און אזוי דארף מען אלע ישיבות טון. און טאמער נישט, האסטו גארנישט אויפגעטון מיט א גאנצן יארעדיגן חינוך, האסט אים געלערנט געלערנט און נאכדעם מאכסט עס קאליע. יעצט איך האב געוואלט רעדן וועגן זייער א וויכטיגע זאך, סאיז דא זייער אסאך יונגעלייט וואס זיי קומען זיך אויסרעדן דאס הארץ, זיי האבן חתונה געהאט מיט א פרומע פרוי, ממיינט דאך אז א פרומע פרוי איז א גוטע פרוי, א פרומע איז די ערגסטע שלאג וואס סאיז דא, כהאב ענק שוין געזאגט, בעלז רב טייטשט, שטייט ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, זאגט ער ואנשי סדום זענען געווען רעים וחטאים, זיי האבן זיך אויפגעגעסן איינער דעם אנדערן, אבער לה' ווען ס'איז געקומען צו עבודת ה' מאוד זיי זענען געווען פרום, א פרוי וואס איז א פרומע איז א צרעת לבעלה, זאגט מיר א אינגערמאן ער קומט אהיים זיין ווייב זיצט מיט א טעלעפאן, זי זאגט, תהלים, ס'איז עפעס דא א גרופע פון צוויי א האלב טויזענט פרויען, און זי ווייסט נישט אז זי האט א מאן צו אטענדען, זי ווייסט נישט אז די קינדער קומען אהיים ברויכן זי צו האבן, זי איז ביזי מיט זאגן תהלים, און דאס איז א זאך וואס מען מוז אנהייבן צו לערנען די פרויען, ס'איז דא פרויען וואס זיי דאווענען אויכעט, יעצט איז אזוי, למעשה. די אלע זאכן וואס איז א מחלוקת צו א פרוי איז מחיוב צו דאווענען צו נישט, דאס איז נאר ווען זי האט נישט קיין מאן מיט קינדער וואס זיי דארפן איהר האבן דעמאלטס, א טאמער יא איז זי פטור פון דאווענען. און דאס וואס עס שטייט אז פרויען דארפן דאווענען זאגט שוין דער מגן אברהם אין סימן קי ו סעיף קטן בית, נהגו רוב נשים שאינן מתפללות תפילת שמונה עשרה בקביעות שחרית וערבית, זיי דאווענען נישט, אלא מסתפקות בבקשה עם שבח לפניו ולאחריו, זיי זאגן פארן אייבערשטן, רבונו של עולם איך בין דיין, דו ביסט מיין, און איך כאפ אין מויל אריין, ניין דאס איז נאר א דזשאוק, אבער איך מיין צו זאגן, ברכות מאכן זיי, אבער דאס דאווענען זיי האבן זיך אריינגעלאזט אין, ס'וועט נאך באלד זיין מניינים אויך, פרויען אויפן טעלעפאן דאווענען מיט מניינים, ס'וועט זיין חזרת השץ, מיט דעם וואס זיי לויבן דעם אייבערשטן, גראדע נאר ווען זיי וואשן זיך נטילת ידיים, זענען זיי יוצא דעם תורה'דיגן חיוב. און ס'קען זיין, זאגט דער מגן אברהם, אז זיי ברויכן אפילו נישט קיין חיוב פון די חכמים אויך נישט, ווייל די חכמים האבן נישט ארויפגעלייגט אויף איר גארנישט. יעצט דער מגן גיבורים און די פרי מגדים זענען מפקפק, דאס קענסט נאכקוקן אין שער הציון און משנה ברורה אין סימן קי ו אות ה'. יעצט פון מגן אברהם איז משמע אויף אסאך פלעצער וואס ער האלט אז פרויען זענען מחיוב מעיקר הדין בתפילה. ס'שטייט אין סימן פ ח סעיף קטן ב און סימן ריש צדיק ט סעיף קטן ס' ז. יעצט דער אגרת משה אין חלק ד' סימן ק ס ו וואונדערט זיך אויף מגן אברהם וואס ער זאגט אז ואפשר שגם חכמים לא חייבו יותר, זאגט ער אויב איך וועל האלטן אז די חכמים האבן נישט מחייב געווען די פרוי מער ווי אינדערפרי זאל אויפשטיין און לויבן דעם אייבערשטן און זאגן שכוח רבונו של עולם פאר צוריק געבן די נשמה, פרעגט ער אם חכמים חייבו בי ח ברכות כאנשים, אויב די חכמים האבן זיי באמת מחייב געווען מיט זאגן שמונה עשרה, איך שייך שרוב נשים ינהגו לעבור חיוב דרבנן, וויאזוי קען דאס זיין, וצריך עיון לדין. יעצט מאידך גיסא, דער רמבן אין ספר המצוות אין מצוות עשה ה, אויכעט רשי מסכת ברכות דף כ עמוד ב' דיבור המתחיל וחייבין בתפילה, און דאס איז אויך די שיטה פון רוב ראשונים, דער מגן אברהם ברענגט עס צו דארטן אין. סימן ק ו, סעיף קטן ב', אז די עיקר מצוות תפילה פון דברי סופרים, וואס דאס איז געווען די אנשי כנסת הגדולה, וואס זיי האבן מתקן געווען די שמונה עשרה שחרית און מנחה איז א חוב און ערבית איז א רשות, און זיי האבן מחייב געווען די פרויען די זעלבע זאך, אז זיי מוזן זאגן אזוי ווי די מענער תפילת שחרית און מנחה, ווייל דאס איז זייער תפילה, פארוואס? ווייל דאס הייסט בקשת רחמים מען בעט דעם אייבערשטן רחמנות. יעצט כאטשיג ס'איז א מצוות עשה מדברי סופרים וואס די זמן גרמא, זענען פרויען אויכעט חייב צו טון דאס. יעצט די משנה ברורה אין סימן ק ו סעיף קטן ד' זאגט אז דאס איז דער עיקר ווייל דאס איז די דעת פון רוב הפוסקים, און אזוי זאגט אויך די שאגת אריה אז פרויען זענען מחויב מתפלל צו זיין שמונה עשרה. יעצט ווערט געברענגט אין ילקוט שמעוני אין שמואל רמז פ, ותתפלל חנה, חנה האט מתפלל געווען, שטייט מכאן אנו למדים שהנשים חייבות בתפילה, שכן חנה היתה מתפללת י ח ברכות. יעצט אין ספר כף החיים סימן עיין אות א' שטייט, נוהגות הנשים שיודעות ללמוד, להתפלל כל סדר התפילה, ס'איז זיך נוהג די פרויען וואס זיי קענען לערנען, זיי ווייסן וואס זיי זאגן, זענען מתפלל דעם גאנצן סדר התפילה כמו האנשים. דער אמת איז, ער זאגט זיי מתפלל דעם סדר תפילה כמו האנשים, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, די פרויען דאווענען נאך מער ווי די מענער, קוק זיי קומען אריין האלט מען שוין ברוך שאמר, און זיי טוען אן די תפילין האלט מען שוין ברכו, און זיי האלטן מיט ביי שמונה עשרה מיטן בעל תפילה, הלוואי זאלן די מענער דאווענען וויפיל די פרויען דאווענען. עניוועי, סאו דאס וואס ער זאגט אז נוהגות הנשים להתפלל כל סדר תפילה כמו האנשים דאס איז שוין היינט ווי מען זאגט עקזעדזשערעיטעד ווייל די מענער דאווענען נישט, און אויכעט אזוי איז מוכח אינעם רמב ם סוף פרק ו' פון תפילה שהנשים חייבות בג' תפילות כאנשים, זעט אויס אין צייט פון רמב ם האבן די מענער בעסער געדאווענט ווי היינט. יעצט אין שלחן ערוך סימן ק"ו סעיף א' שטייט ונשים ועבדים אף על פי שפטורין מקריאת שמע אבער חייבין בתפילה מפני שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא. שוין, איז קומט אויס ס'דא יעצט א מחלוקת צו זיי מעגן צו זיי טארן נישט, יעצט איז דא די שיחות פון חפץ חיים ס'איז א ספר וואס ארויסגעקומען פונעם זון, דער זון שרייבט אסאך עניינים פון זיין טאטן ער האט געהייסן רבי אריה לייב, שרייבט ער אזוי, אמי, מיין מאמע, זכרונה לברכה, כמעט לא התפללה, זי האט כמ קיינמאל נישט געדאווענט כל זמן שלא יצאנו מתחת ידיה, ווילאנג אונז זעמיר נישט ארויסגעגאנגען פון אירע הענט, דאס טייטש ווען זעמיר נישט געווען גרויס, באמרה וואס זי האט געזאגט לי צו מיר, אזוי זאגט דער זון פון חפץ חיים, כי אבי פטרה מזה, איר הערט וואס דא טוט זיך? איר רעדט דא דער חפץ חיים, כ'האב פריער נאכגעזאגט. אז דער משנה ברורה האלט אז ער דארף יא דאווענען, זי דארף נאך גאר זאגן שמונה עשרה, אבער ווייסט ווען? ווען ס'איז שוין נישט דא מער קיין קינדער אין שטוב, אבער ווי לאנג ס'איז דא קינדער אין שטוב, האט זי געזאגט דער חפץ חיים האט איהר געפאטערט, האט זי אים געפרעגט פארוואס, האט ער געענטפערט משום שהיא עסוקה בגידול בניה, איר הערט וואס דא טוט זיך, זי דארף עוסק זיין מגדל זיין די קינדער, יעצט איז דא א ספר כה תאמר לבית יעקב, פון רב אייזענבערג שרייבט ער אזוי, שמעתי מהגאון רבי יעקב קאמינעצקי שאישה המטפלת בילדים קטנים יש לה דין משמש החולה האט זי א דין ווי איינער וואס איז משמש א חולה שפטור מתפילה, א קינד הייסט א חולה, יעצט ער זאגט מען דארף דן זיין צי ס'הייסט ווי אנוסה איז זי אן אונס אדער מצד עוסק במצוה פטור מן המצוה, וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי ווייל אויב זי איז אן אונס און נאכדעם מאכט זיך אז זי קען דאווענען דארף זי דאווענען. טאמער זי איז עוסק במצוה איז אינגאנצן פטור, ס'קען נישט מער קומען קיין חיוב. אויף דעם האב איך אמאל געבויט א תשובה, ווען איך מאך א מקווה און ס'קומט אריין ס'ווערט שוין שפעט און כ'קען נישט גיין דאווענען מנחה און מעריב, פלעג איך ווען איך בין געווארן חיוב צו דאווענען ווען כ'האב געענדיגט די מקווה האב איך געדאווענט מנחה, איי ס'איז געווען צענע ביינאכט, כ'האב גע'טענה'ט ביז יעצט בין איך געווען פטור, כ'האב עס געבויט אויף אסאך זאכן, ס'איז דא א שאגת אריה אז איינער ווערט בעל מצוה אינמיטן די ספירה, און אויך איז דאס דא אז א פרוי דארף נישט נאכדעם ווען די קינדער שלאפן שוין גיין דאווענען ווייל זי איז געווען פטור, איך בין דעמאלטס געווען פטור, ס'איז נישט שייך אז איך דארף יעצט געבן תשלומים, איך בין יעצט געווארן א חיוב דארף איך יעצט דאווענען, גראדע מיין רבי ר' מאיר פויזן ער האט נישט אזוי געהאלטן, ער האט געהאלטן נאר תשלומים, אבער איך האב מיר מיין וועג. יעצט, אין ספר מועדים וזמנים פון שטערנבוך, חלק א', סימן ט', שטייט אז וועגן דעם דארפן פרויען נישט דאווענען, פארוואס? ווייל זיי קענען נישט מכוון זיין, ווייל זי איז עוסק כסדר אין צרכי הבית, דא דארף זי איינקויפן פארן מאן, דא פאר די קינדער, דא דארף מען האבן פעמפערס, דא דארף מען דאס, דא דארף מען יענץ, דא דארף מען צושניידן א סאלאט, לאזט ער אבער אויס דער שטערנבוך אז הרבה נשים כשרות, ס'איז דא אסאך ערליכע פרויען נוהגות היום שמ, התפללת בכל יום ושכרם בידם, איך דענק ווען איך פלעג פאר זיין אין ארץ ישראל, איך פלעג פארן מיט די באסעס, די מיידלעך האבן געהאט די קליינע סידערלעך, און זיי האבן אזוי געדאווענט, זיי האבן זיך אויפן באס געקענט שאקלען אזוי ווי אונז שאקלען מיר זיך אין א שול, מיט אזא עיון התפילה, מען האט עס געקענט ממש, מען האט עס געקענט ממש זעהן דאס דאס איידלקייט פון די אידישע טעכטער, אבער אלע זענען געווען מיידלעך, מיט אייגענע האר, מען האט עס געזעהן, א פרוי העז טו סטאפ אלל דיס, ווילאנג זי האט די קינדערלעך און זי האט פליכטן. יעצט, אין שאלות ותשובות מחזה אליהו אין סימן י"ט ברענגט ער פונעם חזון איש אז א פרוי וואס זי האט קינדער זי איז אין די טשיילד בעירינג יערס דארף נישט דאווענען, נאכדעם ברענגט ער אבער פון ר' חיים קניבסקי אז די חזון איש האט אים אמאל געזאגט אז נשים דארפן יא דאווענען שמונה עשרה, נו לכאורה איז דאך עס א סתירה, איז די תירוץ איז פשוט. ס'ווענדט זיך ווי וואסערע מצב די פרוי איז. למעשה איך וויל איך אייך זאגן, עס זעהט זיך דא א גאנצע מחלוקת צו פרויען דארפן דאווענען, יעצט דאס וואס די פרוי גיבט זיך אפ מיט די קינדער און די קינדער ווערן גרויס מיינט נאך גארנישט, דער מאן ברויך איר אויך האבן, א מאן דארף האבן א פרוי, איך ווייס, איך קען א פרוי וואס איז אן אלמנה יעצט, זי איז געווען א טיטשער, זי האט אויפגעגעבן די סקול ווייל איר מאן האט איר געברויכט האבן אויף דער עלטער, הייסט מען דארף האבן א פרוי מען זאל צודערלאנגען דאס און יענץ, דאס הייסט אז זי דארף טון וואס דער מאן דארף האבן. קומען אן די פרויען, מען מאכט זיך גאנצע גרופעס, צוויי אהאלב טויזענט פרויען, כ'האב געוואלט וויסן וויפיל פון די צוויי אהאלב טויזענט פרויען'ס מענער גייען אין מאנהעטן צו זונות ווייל ער האט נישט דאס ווייב, ווייל ווען ער קומט אריין זיצט זי, זי הענגט דעם טעלעפאן אויף איר, זי הערט אויס א שיעור, וואס א מעשה איז דאס פרויען שיעורים, וואטס גאוינג אן היער, דו דארפסט נישט האבן קיין שיעורים, דו דארפסט טוהן עושה רצון בעלה, און יונגעלייט לעצטנס באקלאגן זיך ווייל. מען ציט אריין די פרויען אין פרומע זאכן נאך און נאך און נאך, און ס'איז שוין דא, זענען שוין ביזי צוועלף דרייצן שעה מיט די שיעורים און מיט די דאווענען און מיט די זאכן, רבותי כ'וויל דיר זאגן, איינמאל דיין מאן האט א הרהור רע, צו איינמאל ער גייט אין טרעין און שטופט זיך אריין אין א גוי'טע ער זאל זיך אויסגעבן זיינע דיזייערס, איז דיין גאנצע דאווענען קענסטו אראפלאשן אין טוילעט, דארפסט עס אפילו נישט פלאשן, קענסט עס ארויסווארפן אין גאב. גארביטש, איטס נאט ווארט א דיים, א מאן דארף האבן צו וועם צו רעדן ווען ער קומט אהיים, ער דארף האבן א שיינע פרוי וואס זאל זיין אנגעטון מיט א שיינעם וואטעווער שי גאוס און מיט א שייטל צו וואטעווער שי גאוס, און נישט מיט א גאטש אויפן קאפ און ס'זאל פון איר שטינקען, און זי איז א פרומע, רעים וחטאים, אבער להשם, אוי ווען ס'איז געקומען צום דאווענען איז עס געווען זייער גוט, איי דו געסט דיך נישט אפ מיט דיין מאן און נאכדעם געשעט מכשולות, דעטס נאט יור ביזנעס, רייט? כ'וועל זאגן דעם עולם, כ'האב באקומען לעצטנס אסאך קאמפלעינטס, יונגעלייט זאגן מיר די ווייבער שלעפן אריין איינער דעם אנדערן אין די תהלים גרופעס מיט די אלע זאכן, ס'איז דא וואס זיי זאגן דעם יום פון דעם חודש וואס איז נישט אזוי געפערליך, דאס קומט אויס פינף זעקס קאפיטלעך א טאג, ס'איז דא וואס זיי זאגן שוין דעם יום פונעם וואך, ס'איז דא וואס זיי זאגן ס'איז דא פונעם חידא, מ'זאגט אלע פסוקים זיי הייבן זיך אן מיט אלף און מיט בית, דאס דויערט שעות, און דערווייל איז די קינדער נישט גענומען קער, מ'דערציילט א מעשה אז אמאל איז רבי ר' זישע געבליבן בעיביסיטער אינדערהיים. געבליבן בעיביסיטער. בקיצור דאס קינד איז ארויסגעפאלן ווייל ער איז געווען פארדביקות'ט ער האט געלערנט של"ה הקדוש און ער האט אפילו נישט געהערט ווי דאס קינד וויינט איז אראפגעקומען דער של"ה הקדוש פון הימל ער האט געוויגט די בעיבי פארוואס ווייל ער האט געזאגט אין הימל איז אזוי חשוב דער של"ה הקדוש וואס רבי ר' זישע לערנט אז מען האט אים אראפגעשיקט פון גן עדן ער זאל וואטשן דאס קינד יעצט האב איך געזעהן אז רבי יוסף יצחק האט געהערט די מעשה, צו ער האט עס געליינט צו ער האט עס געהערט, זאגט ער דאס איז מופרך מעיקרא, ווען א איד הערט נישט דאס געוויין פון א צווייטן איד איז ער נישט קיין רבי ר' זישע, איז ער א גאסן יונג און א ליידיגייער, אפילו ער לערנט של"ה הקדוש, מען דארף קענען הערן דאס געוויין פון א צווייטן איד. ער האט נישט געוואלט הערן די מעשה, ער שרייבט דערויף און רעאגירט דערויף זייער ביטער. א פרוי זאל אנהייבן צו לערנען און זיך אריינלאזן מיט די אלע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל. און לעצטנס אינגעלייט באקלאגן זיך, און דאס איז אזא טשעין, איינער שלעפט א צווייטן, א צווייטער א דריטן, צווייטע פרוי שלעפט א דריטע, ס'איז נישט גוט רבותי, איט העז טו סטאפ. ס'איז דא אזעלכע וואס זיי גייען שבת אינדערפרי אויך אין שול, און זיי גייען און זיי גייען, די גמרא זאגט זייער א מיעסן לשון ווען א פרוי זיצט און דאווענט צופיל אין שול. יעצט ווערט געברענגט פון אין ספר בירור הלכה, דאס איז פון רב זילבער אין ארץ ישראל, שרייבט ער אז א פרוי האט צייט זאל זי זאגן שמונה עשרה, און אז זי האט נאך צייט זאל זי נאך זאגן דעם ערשטן פסוק פון קריאת שמע און אמת ויציב, און אויב זי קען זאל זי אנהייבן פון קריאת שמע ביז נאך די שמונה עשרה, און אז זי האט נאך צייט זאל זי זאגן ברוך שאמר אשרי און ישתבח. און אז זי האט נאך צייט זאל זי זאגן ברכת השחר און ברכת התורה און יברכך און די אלע פסוקים, סאו בעסיקלי איך ווייס נישט וואס זי זאל נישט זאגן, דער אמת איז זי זאל גארנישט זאגן, זאל אין זין האבן די מאן מיט די קינדער, דעטס די באדעם ליין. יעצט איך וויל נאך א וויכטיגע זאך מסביר זיין, א רב קען נישט רילעיטן צו צו א פרוי, א רב איז א רב און א פרוי איז א פרוי, יעצט ס'איז דא א בריוו פון א ועד לטוהר מחנינו אין קרית צאנז אין נתניה, שרייבן זיי אזוי, כפי שנודע לנו לאחרונה, אשתך שתחיה

א הפסק טהרה, והיא חייבת לעשות את ההפסק טהרה בלשכה שלנו, זי מוז עס קומען מאכן אין אונזער לשכה, אין א ועד לטוהר מחנינו, תחת פיקוח של אחד הרבנים הגאונים שליט"א, ואחר שיינתן אישור שהכל בסדר, און ווען מ'וועט געבן א אישור אז אלעס איז בסדר, היא תוכל לספור ז' נקיים קען זי ציילן ז' נקיים, וכל בוקר וערב און יעדן אינדערפרי און ביינאכט היא תתייצב בלשכה, זאל זיך שטעלן ביי אונז ביי די לשכה ותעשה בדיקה בוקר וערב צו מאכן בדיקה, ק, בוקר וערב, אחר ז' ימים אם הדיין שלנו יאשר, נאך זיבן טאג אויב דער דיין מאשר זיין שהכל בסדר, היא תוכל לילך למקווה, קען זי גיין אין מקווה, כמובן תחת פיקוח של אחד מהרבנים הגאונים שליט"א. און שרייבט ער ווייטער, אי קיום הוראות האלו, אויב מ'וועט נישט מקיים זיין די הוראות, יגרור, וועט עס שלעפן תוצאות מאוד חמורות, אסאך הארבע קאנסעקווענצן.

זאלט איר זיך מונע זיין מיט מצבים לא נעימים, אונטערגעשריבן הרב בערנארד בשם הוועד. יעצט וויל איך זאגן אפאר קלייניקייטן וואס די רבנים דארפן וויסן. עטס האטס נישט קיין גאן, עטס האטס קיינמאל נישט געהאט, אינדערהיים אויך נישט. פאר אזאלעכע אויפפירעכטס זענען אוועקגעגאנגען אידן פון אידישקייט און עס איז געווארן ריפארם און קאנסערוועטיוו און שטאטוס קוואו. עטס האטס קיינמאל נישט געקענט אינפארסן גארנישט ווייל עטס זענטס אליין די גרעסטע חזירים געווען פון שטאט און יעדער האט עס געוויסט. און יעצט האסטו דא צו טון מיט א פרוי וואס איך ווייס נישט מען האט גובה עדות געווען צו נישט, איך ווייס נישט וויאזוי די רב קען איר פרייוועט אישוס, קען זיין זי פרעגט נישט שאלות אויף בדיקות, קען זיין זי האט נישט, און קען זיין זי איז מחמיר, איך קען אסאך פרויען, איך פלעג דאך אויך פסק'ענען מראות, איך קען אסאך פרויען וואס האבן נישט געוואלט, געזאגט עה האבן א היתר, דער מאן איז געקומען פרעגן, איך האב אים געזאגט ס'איז בארדערליין, איך האב אים געזאגט עה ס'איז עה, האבן זיי נישט געוואלט, זיי האבן עס אוועק געווארפן, באט עניוועי זעט אויס אז ס'האטס דא צוטון מיט א חברה לעידי, יעצט דו גייסט ארויס געבן א צעטל אז די קינדער זענען בני נדות, מיט וואס א רעכט האסטו דאס צוטון? דו ווייסט דאס נישט, דו ווייסט גארנישט. און קען זיין דעמאלטס האט זי יא אמאל איינגעהאלטן. און נאכדעם לאמיך דיך פרעגן, איר מוזט זאגן אז זיי קענען נישט לערנען אין מוסדות, זיי גייען אין עממי, סא זיי זאלן זיך איינשפארן גרויס געלט. ביי ענק אין די מוסדות טאטשט מען דאך קינדער. עטס ווייסטס נישט אז אין די היימישע מוסדות האט מען געטאטשט מער יונגלעך און מיידלעך וויפיל מען האט געטאטשט ביי די עממי? דארט איז דאך געווען ווידיאוס. ביי אונז איז דאך נאכנישט דא די אלע זאכן, אין אמעריקע יא אבער אין ארץ ישראל נישט. און נאך א זאך, דו זאגסט וברור שאף אחד מאחינו החרדים לא יעיזו להתחתן עם ילדיכם. וויל דיך עפעס פרעגן, דו זעהסט דען נישט וואס א מערבולת א אויסגעמישכטס גאנץ כלל ישראל איז, פרומע נעמען פרייע, פרייע נעמען פרומע, ווער פרעגט היינט אויף די אלע זאכן, אונז האמער דיינים וואס זענען נואפים, וואס האבן געוואוינט מיט זייערע טעכטער, אונז האמער עפעס א פראבלעם? מענדעלע חזר האט צוגעשטעלט א מקווה פון פיר פינעף מיליאן דאלער און ער האט געשטעלט א וואנט מען זאל נישט קענען זעהן צו די פרוי טובל'ט זיך געהעריג, ביז איך האב עס געלייגט אויפן האטליין האט זיך עס געמוזט אראפנעמען ווייל די רבנים האבן געזאגט זיי גייען זיך נעמען איבער דעם חזר. ענקערע מקווה'ס זענען דען בעסער? דאך אויך נישט קיין סאך בעסער. איך וויל ענק זאגן, מען האט יעצט איבערגעמאכט די מקווה אין יוניאן סיטי די פרויען מקווה. איך האב דעמאלטס געשריגן, עטס מוזט בויען א נייע מקווה, פארוואס? ווייל די וואסער קומט אריין דורך די פלאר, אויף די פלאר איז דא שטיינער, ס'איז דא שמוץ, יעדע שטיין וואס האט חקיקות איז כלי אבנים זענען נישט מקבל טומאה אבער ס'מאכט שאובין, איך האב געזען אזויפיל קליינע שטיינער, איך האב געזאגט אז. כ'בין זיכער אז רוב וואסער איז דורך געגאנגען די שטיינער, האט מען געזאגט ניין אז יא מען גייט מאכן עפעס א יונגערמאן האט געקויפט עפעס א לאנד לעבן דעם א שטיקל אז מען גייט בויען א נייע מקווה, נאכדעם האט מען געזאגט ניין אזוי ווי דאס האט די קלויזנבורגער רב זכר צדיק לברכה געמאכט דאס מוז אזוי בלייבן דאס גייט מען נישט משנה זיין, האב איך געזאגט לייג א צינור, האסט א פראבלעם מיטן צינור בויע סעמענט פון אונטן ביז ארויף כ'האב שוין געמאכט הונדערטער אזאלכע מקווה'ס, מען האט מסכים געווען אלעס איז פיין און וואויל געווען. שפעטער האט מען מיך נישט גערופן מער, קאלט מיך יעצט אפ איינער וואס ער איז א פאפענער תלמיד, ער קען אביסל מקוואות, זאגט ער מ'האט אים געהייסן ער זאל אויפפיקן גלאזערנע טיילס, זאג איך אים די גאנצע מקווה איז מעמד על ידי דבר מקבל טומאה וואס דאס איז גלאז, און ס'איז א גאנצע שאלה צו די מקווה איז נישט פסול דרבנן, איי ס'איז דא צווישן די גלאז איז דא אביסל גראוט, איז עס זה בזה גורם. יעצט אז קלויזנבורגער רב האט מחמיר געווען אז מען טאר נישט האבן קיין אייזן בעטאן אין קיין מקווה כאטשיג ס'איז אויכעט נאר זה בזה גורם, דער אייזן מאכט אז די בעטאן זאל שטיין שטארק, נו וואס וואלט ער געזאגט צו אזא מקווה? בקיצור, איך האב מסביר געווען, נאכדעם זעה איך ער רופט שוין נישט מער, מען האט אים אנגעזאגט רוף נישט נחום ראזענבערג. פיין געזונטערהייט, איך האב סיי דעמאלטס געזאגט מיין מיינונג ווייל איך האב נישט קיין מורא ווייל בסך הכל קענסטו מיך נאר ארויסווארפן מער קענסטו נישט טוהן, איך האלט אז מען דארף דארט בויען מען האט עס יעצט אנגעפילט מיט נייע וואסער איך האלט ס'איז אן עוולה שאין כמוהו מען דארף בויען א סעמענטענעם צינור פון אויבן ביז אראפ ס'קאסט פעניס איך האב עס אויך געזאגט דער דאך געפעלט מיר נישט איך האב געזאגט דעם דאך קען מען פארעכטן מען מאכט פיר ביי פיר א שטיק סעמענט וואס מען טוט עס ארויף בויען און דעמאלטס קומט אלעס אריין פון סעמענט, סעמענט איז דרך בנין, די מקווה איז אויכעט א כלי, נאר ס'איז סעמענט דרך בנין מעג מען, איך האב דאס אלעס דורך געגאנגען מיט זיי, נאר האבן זיי מיך אויפגעהערט צו רופן, זיי האבן מיך וועגן נאך א זאך אויפגעהערט צו רופן, ווייל און מען פארט ארויס אין קאניאן לעיק פארט ארויס דער דער רעבע דער זווילע רעבע און ער האט דארט א צינער וואס יעדע פלעסטיק צינער האט חקיקות, נישט דא איינס וואס זאל נישט האבן, נאר וואס ס'שטייט. פון אויבן ביז אראפ, און ער לייגט עס צו ווען מען קומט קאלעקטן די רעגן וואסער צום בור, די גאנצע צייט איז עס נישט מחובר, ס'איז א תלוש, האב איך אים מסביר געוען איך האלט אז דאס איז נישט קיין מהודר'דיגע מקווה, פארוואס? ווייל דער צינור האט חקיקות ווי דו קענסט זעהן איבעראל אינעווענדיג, ער האט נאר דעם היתר אז עס שטייט שלא כדרך קבלה, און אויף דעם האבן מיר דאך אונז א רוקח אז אפילו שלא כדרך קבלה איז אויך פסול. סאו וואס האב איך דעם גרויסן געווינס אז ער פארט ארויס און ער טוט און דעם דאך האט מען דעמאלטס פאראכטן? דאס אלץ נארישקייטן, דו רעדסט דא אז די צינור די גאנצע וואסער קומט אריין דורך א צינור וואס ס'האט געהעריג חקיקות, יעצט איך זאל זאגן אז ס'איז פסול? ניין, ס'קומט אריין בהמשכה, אבער איך זאל זאגן ס'איז מהודר? איך וואלט נישט געלאזט מ'זאל זיך דארטן טובל'ען, בשום אופן נישט, און אזוי ווי זיי האבן געזעהן אז איך קען צו גוט די פאך און איך האב נישט קיין מורא אפילו פארן זווילער רעבן צו זאגן אין פנים, איך האב פאר קיינעם נישט קיין מורא. ברוך השם איך דארף נישט אנקומען צו קיינעם צו קיין געלט, איז במילא האבן זיי יענעם געזאגט זייער שטיל האב נישט מיט אים גארנישט און קאלט מיך נישט, טוסט מיר נישט קיין טובה. יעצט איז דא נאך א זאך, די מקווה וואס קלויזבערג האט אויף פיפטי סעקאנד סטריט, יענץ איז געווען זייער א שוואכע מקווה, כ'מיין פאר קלויזבערג האט דאס איבערגענומען, זיי האבן עס איבערגענומען, זיי האבן אריינגעלייגט דערין כוחות מיט געלט. נאך אלעם האב איך געזאגט ר' פישעלע נאך דעמאלטס ס'האט צוויי ערנסטע פראבלעמען, נאמבער וואן דער דאך איז נישט מהודר ער האט קנייטשן, ער האט געמאכט פון די אלטע טאר פעיפער, ער האט לעבן דעם א קוימען דארטן ווי ס'קומט ארויס לופט פון ס'קען זיין וועיפער, און זיי האבן צוגעזאגט זיי גייען עס איבערפיקסן. צוגעזאגט האבן זיי מיר אסאך, איך וויל אייך זאגן מען האט מיר שוין אסאך זאכן צוגעזאגט, ווען איך האב אלע הבטחות וואלט איך געווען אזוי רייך ווי טראמפ, עניוועי, און למעשה האבן זיי גארנישט געטון, נאכדעם האבן זיי אזא כדי זיי זאלן מאכן די וואסער זאל גיין פון איין צינור צום צווייטן, למשל עס קומט אריין פון דאך, עס קומט אריין פון אוצר, כדי זיי זאלן מאכן עס זאל גיין צו דעם בור, צו יענע בור האבן זיי אזא זאך געמאכט פון קלעי, וואס ביי זיי האט געהייסן אז קלעי איז אזוי ווי כלי אבנים וואס איז נישט מקבל טומאה, וואס אויף דעם גיי איך מיך אפילו נישט קריגן, אבער די קלעי איז, מען טאטשט עס, ס'איז ווייעך, און מען לייגט עס אראפ, און ס'מאכט א בלאקידזש אז ס'זאל נישט גיין פון דעם פייפ נאר צו יענע פייפ. האב איך געשריגן צו ר' פישל'ען קוק עס אן נאנט עסטו זען ס'האט חקיקות, און ס'דא ידוע די שיטה פונעם כסף משנה אז א צינור וואס האט א חקיקה ווערט די גאנצע צינור א כלי, אויף דעם איז שוין דא תשובות צו יא צו ניין, לאמיר נישט יעצט אריינגיין אין דעם, אבער עס איז דא וואס זיי האלטן אזוי, און נאכדעם האב איך אים געזאגט דו האסט נאר דעם היתר אז ס'שטייט שלא כדרך קבלה, זאג איך אבער אז דו'סט גוט קוקן עסטו זעהן ס'איז א כלי, און ס'איז דא פלעצער ווי ס'שטייט כדרך קבלה. האט ער געזאגט מען זאל עס נישט ניצן, האב איך זיי געזאגט מען קען נאר ניצן פעסט דרייאינג סעמענט, שפעטער מיט א יאר צו מיט צוויי בין איך דארט געווען נאכאמאל, דאס גייט נאך צוריק מיט זעקס זיבן יאר צוריק, האב איך זיי געוויזן עטס ניצט זיך ווייטער דעס, זאגן זיי אה ס'איז גוט ס'עט שוין זיין גוט, נו אויב אזוי דארף מען דאך אינגאנצן נישט גיין אין מקווה נעם א שאוער אינדערהיים ס'איז אויך גוט, אויב די מקווה איז נישט כשר האסטו נישט וואס צו גיין אין מקווה. נאר ס'זאל הייסן מ'איז געגאנגען אין מקווה, סא לאמיר דיר עפעס זאגן, אונז האבן נאך אסאך פראבלעמען מיט די מקווה'ס אויכעט, און הערשט האב איך שוין לאנג נישט געזען ענקערע מקווה'ס, ווייס איך נישט, וואלט עס געדארפט נאכאמאל דורכגיין, יעצט האבן זיי געמאכט די מקווה, האבן זיי געפרעגט צו איך ווייס, זיי האבן מיך אפגעקאלט אפאר וואכן צוריק צו איך ווייס ווער ס'מאכט א לאך אין סעמענט, זאג איך אים יעדע קאנטרעקטער האט אזא דרילער וואס מאכט אין א לאך אין סעמענט, ווייל טאמער דארף מען דורכגיין עפעס א לעקטער ווייער אדער עפעס קען מען דאס מאכן. כ'האב אים אבער געזאגט, דו טוסט א גרויסע עוולה, ווייל קלויזנבורגער רב האט עס געבויט אן אייזן בעטאן, און ווען מ'לייגט ארויף דעם דרילער דארף מען אריינגיין מיט א העמער דריל עס ארויפצומאונטן אויף די וואנט, און נאכדעם קען דאס אנהייבן צו ליעקן ביז משיח עט קומען, און כ'האלט זאלסט עס נישט טאטשן, כ'ווייס נישט פארוואס, ווייל דער רבי שרייבט ס'זאל זיין אַכט און פֿערציק אינטשעס, דאס אלעס נאר עסאמפשען בעיסיס, ווייל די סטעפס אין די מקווה איז אויכעט דא עטליכע פלעטפארמס ווי מ'קען זיך טובל'ען, די אלע זאכן נישט געמאכט צו טאטשן אלטע מקווה. עטס האט עס געטאטשט, איך האף עטס עטס האבן הצלחה. דאס אלעס. למעשה וויל איך דיר זאגן אז דו הייבסט אן מיט דעם איז עס א גרויסער פראבלעם. יעצט וויל איך דיר זאגן נאך א זאך. איך קען נישט דעם קלויזענבורגער בית דין. איך קען דעם סאטמארע בית דין. אהרן'ס חברה די דיינים האבן געפסקנט מראות ארגער ווי א גוי וואלט עס געפסקנט. זיי האבן נישט געקענט גארנישט. איך האב אנגעהויבן צו פארפירן האט מען אריינגענומען ר' ישראל דוד הארפענעס ער זאל זיי צולערנען. זיי האבן יארן זיך ארומגעשפילט מיט כריתות. פארוואס זאל מען נישט, די אלע קינדער זאל מען זיי נישט זאגן אז זיי זענען פגום, פארוואס זאל מען זיך מיט זיי יא משדך זיין? אז דו ווילסט אנהייבן צו גיין אויף דעם וועג האסטו דאך אומגעברענגט גאנץ כלל ישראל, יעצט האסטו א פראבלעם מיט עפעס א שיקסע דארטן צו מען האט דיר איינגערעדט זי איז א שיקסע, עס קען זיין אז די פרוי איז אזא שיקסע פונקט ווי מען האט איינגערעדט אז נחום ראזנבערג איז די גרעסטע מנוול אין שטאט. און יעדער איז געווען קאנווינסד, ס'האט געדויערט פינף יאר ביז יעדער האט אנגעהויבן צו זאגן יא מ'האט מיך האט מען אויכעט געטאטשט און אויך געטאטשט, היינט איז מען קאנווינסד אז נחום ראזענבערג האט געראטעוועט די שטאט, חוץ די פאר אלטע פרומע בהמות וועלן קיינמאל נישט איינגעבן, איז האסטו דארט צו טון מיט א פראבלעם געט מען אזא צעטל שיקט מען יענעם אזא צעטל וואס קען מען נישט רעדן פנים אל פנים, איך האף אז דאס איז א פאלש צעטל וואס איינער שפילט זיך ארום מיט אים. אבער טאמער דאס איז אן אמת'דיג צעטל, זאלסטו אנהייבן צו פארשטיין פארוואס אונז פארלירן מיר אזויפיל מענטשן פון כלל ישראל. אונז פארלירן מיר זיי ווייל די רבנים ווייסן נישט וויאזוי צו רעדן צו זיי. דו ווייסט וואס דאס הייסט צו דעגרעידן א פרוי אז מען זאל נעמען א פרוי אז זי זאל זיין די וואס זאל קומען אין א בית דין שטיבל און דארט מאכן א בדיקה, דער חתם סופר זאגט מען זאל נאך נעמען א שרפרף קטן א קליין בענקעלע, זאל זיך אויסטון די אונטערהויזן, זאָל זיך אױפֿהײבן דאָס קלײד, זאָל זיך אַרױפֿשטעלן די פֿיס אױף אַ קלײן בענקעלע און זאָל זיך אַרײַנשטופּן דאָרט באותו מקום און זאָגן פֿאַרן רבֿ, זע, דאָ האָסטו, צי ס'געפֿעלט דיר, צי ס'איז גוט, צי ס'איז נישט. דו װײסט, װאָס דאָס הײסט צו דעגרײדן אַ פֿרױ? װען די פֿרױ האָט אַן אונץ שׂכל, מופֿט זי אַרױס פֿון דעם גאַנצן קרית צאַנז און זי זוכט זיך אַ נאָרמאַל פּלאַץ, װוּ ס'איז דאָ נאָרמאַלע רבנים. און דער אמת איז, װאָס דאַרפֿן דאָס טאָן גרױסע רבנים? איך האָב, אונדז האָבן דאָך אַ סך רבנים. ס'איז דאָ דער פֿרױנדעלע טוסטין, ס'דא דער סאטמארער דיין, דער פון זאליקאן וואס האט געוואוינט מיט זיין טאכטער אונז האמיר ווער ס'זאל עס טוהן פאר אייך. ס'האט מען געהאט אייביג פראבלעמען מיט פרויען וואס זיי האבן א מכה באותו מקום, כ'וועל נאך רעדן וועגן דעם אויף מיין שיעור אין הלכות נידה, האט מען גענומען א פרוי, כ'וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל ס'פאסט נישט ברבים צו זאגן, זי האט זיך אויסגעלערנט און זי איז באגלייבט און די רבנים טראסטן איר. און זי באקוקט די פרוי, פארוואס זאל נישט גיין דער רב איר באקוקן? ער זאל אריינקומען מיט אן אינסטרומענט, ער זאל אויסשפרייטן אותו מקום, ער זאל אריינקוקן, אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, קריך אריין דארטן, אפשר איז צו טרעפן דארטן א גאלדגרובונג. שעים אן יו רבנים, טאמער דאס איז אן אמת'ער בריוו, דארף מען ענק אלע דיסקוואליפייען צו זיין רבנים. אתם המיתם את עם השם. עטס האטס אומגעברענגט אידישקייט. און נאך א זאך, איך האלט אז חיים האלפערן טוט דאך שוין גארנישט יעצט. איך מיין אז חיים האלפערן זאל טוהן די זאכן, אדער סרול הגר המצרי. סרול האגער, האסט א גוטן דזשאב, קענסט אנהייבן צו באקוקן ווי א פרוי מאכט בדיקות איף איט געטס יו עקסייטעד. כ'האב ענק פארציילט א מעשה ווען איך בין געווען אין קרית צאנז נאך אלס בחור, דאס גייט תשכ ח כ ט, און מ'האט דארטן אינעם האטעל אין גלי צאנז האט מען דארטן דערטראנקען, מ'האט דערטרונקען צוויי בחורים, צוויי יונגלעך, איינס איין שבת און איינס דעם נעקסטן שבת. זאג, כ'האב געוואלט פרעגן, די דיינים מיט די רבנים, דאס האט מען יא געמעגט? עטס האטס גענומען קעיר פון דעם? וואט א דזשאוק, יעדער איז ביזי יענעם ארויסצואווארפן פון כלל ישראל, און ווער וועט בלייבן? רבותי! ס'האט איינער געזאגט אז דער לעצטער וואס וועט צושפארן די לייטס אין ארץ ישראל ווען מ'וועט אנטלויפן וועט זיין א חסיד, ווייל מיט זיין רעבען טוט זיך נאך דארטן האלטן. רבותי! ווער וועט בלייבן א איד מיט'ן יעדן ארויסווארפן? יעצט וויל איך ענק זאגן, אונז חבר'ן מיר זיך מיט קאומאו, מיט האומאו, מיט דעם חזר, יא יא עטס האטס אראפגעברענגט דעם אייבערשטן, עניוועי, דער קאומאו האומאו האט יעצט געסיינט א מורא'דיגן לאו, ער בענד קיינער פון ניו יארק סטעיט זאל נישט פארן אויף מיסיסיפי, פארוואס? ווייל מיסיסיפי, די גאנצע סאדערן בעלט, מיסיסיפי, לואיזיאנע, די אלע זענען זייער פרומע גויים, איך בין געווען דארטן אמאל א זונטאג ס'איז געווען מער טרעפיק ווי א גאנצע וואך, האט מען מיר געזאגט דארטן זענען אלע פרומע שווארצע, די חיות שיקט מען אונז אויף ניו יארק, אבער דארט גייען זיי אין טשורטש און קירכע, זענען ערליך, זיי ווילן נישט וויסן קיין מעשיות, זענען קריסטשענס. איז געגאנגען יעצט מיסיסיפי און זיי האבן געסיינט וואס דאס הייסט א רעלידזשעס ליבערטי לאו אז. אז זיי אלאוען ביזנעס און נאן פראפיט גרופס צו רעפיוזן סערוויס טו פיפל אן די בעיסעס אוו דער סעקשועל אריענטעישאן אר דזשענדער איידענטיטי. דעטס איט. קענסט רעפיוזן איך וויל נישט אריינלאזן ביי מיר א חזר און פארטיג. איז געגאנגען קאומא און משוגע געווארן און ער האט געסיינט אז קיינער פון ניו יארק זאל נישט פארן דארט. כ'האב אזא הנאה דאס גייט צופליקן גאנץ אמעריקע. זיי האבן געמיינט זיי מאכן א יוניטי. ניין ניין ניין די דיקסי בעלט. הייסט עס דאס איז דארט אונטן ווי די שווארצע די פרומע זענען, די גייען ענק צוריק שלאגן, יעצט דער חזיר האומו קאומא האט שוין געמאכט אמאל אזא בען, ער האט עס געמאכט אויף נארט קעראליינע, ווייל נארט קעראליינע האט אויך געזאגט די סטעיט קען אונז נישט זאגן גלחים מיט מענטשן וואס זענען רעלידשען וואס צו טון, און און נארט קעראליינע האט געזאגט אז די טרענסזשענדער לאו וואס מען לאט נוצן די זעלבע טוילעטס וועט ביי אונז אין נארט קעראליינע נישט זיין, דעטס איט. יעצט אין טווענטי פיפטין האט גאווערנער האומא קאומא געסיינט א בען אז מען זאל אויך נישט פארן אויף אינדיענע, פארוואס? ווייל אינדיענע האט געזאגט אונז גיימער נישט סיינען א צעטל אז מען טאר נישט בענען די על דזשי בי טי סיטיזענס, עניוועי איז דארטן האט ער צוריק געצויגן ווייל זיי האבן אויכעט עפעס עמענדעד די לאו אביסל אין אינדיענע. אבער איך וויל דיר זאגן עפעס, איך האב אזא הנאה, דאס הייסט למכה מצרים בבכוריהם, זיי גייען זיך אליינס הרג'ענען די רעלידזשעס חברה מיט די נאן רעלידזשעס חברה, דער אבאמא האט געמיינט ער וועט זאגן אלל סטעיטס שוד דא איט און יעדער וועט ארויסקומען טאנצן מיט אים, קודם אבאמא איז געווען די שוואכסטע פרעזידענט וואס אונז קען מיר, און קיינער פרעגט אים נישט, הי גופד אפ עווריטינג פון אמעריקע האט אונז געמאכט אויסזען ווי א שמאטע, און ממילא פאלגט מען אים דאס אויך נישט. ווען ער וואלט געווען עפעס א סוקסעספול פרעזידענט אזוי ווי ראנעלד רעיגען, צו ווי אנדערע, וואלט מען אים געפאלגט, אבער אזוי, ס'איז גארנישט, ס'איז לופט, סא ברוך השם. נאר די געוויין איז אז די אידן דר'ערטליגער זענען געגאנגען טאנצן מיט האומא קאומא, זיי האבן גענומען געלט אז מען מעג מאכן די אלע לאוס, און דער גוי וואס ער וואוינט אין די דיקסי בעלט דאון אין. די שווארצע געגענט, ער גייט זיך שלאגן פאר זיין גלויבונג, פאר קעטאליסיזם, איזן עס א שעים? יעצט וויל איינער וויסן וואס דאס הייסט גלות השכינה? מען קען דאך נישט אנקוקן דעם אייבערשטן א כי לא יראני אדם וחי, אבער ווען מען וואלט געקענט זעהן וואלסטו געזעהן מיט וואס א דערביטערטן פנים, דער אייבערשטער האט נישט קיין פנים אבער מען רעדט אין מענטשליכע טערמס, וואס פאר א דערביטערטן פנים דו וואלסט אנגעקוקט דעם רבונו של עולם. די אידן זאגן ס'איז אונז גוט מיט די אלע געזעצן, און דער גוי גייט זיך שלאגן אז ס'איז אים נישט גוט. יעצט איז דא אזא זיע וחרדה אז ס'איז דא א קיאסק דארט ביים ציון פון ר' נחמן האט מען געגראבן א ביוב און מען קערט איבער די גאנצע וועלט איך ווייס נישט וואס עטס קערטס איבער ווען איך האב דארט געארבעט האב איך געזעהן אז מען האט געדארפט מאכן אקראס די סטריט א הכנסת אורחים האט מען אויכעט געגראבן ביובים. כ'האב געזען איינמאל איז צוגעקומען האט געדארפט אריינלייגן א לעקטער פאול ווייל ס'זאל זיין מער לעקטער, האט מען אויך געגראבן איז זיך ארויסגעקומען גולגולת'ער, ס'איז דא דער פיש אין אומאן האט מיר געוויזן ער האט אוועקגענומען די גולגולת'ער ווייל ער האט עס געוואלט באגראבן ערגעץ אנדערש, ס'הייסט דאס וואס עטץ טוטס דאס מעג מען, נאר ווען אן אנדערער טוט עס דאס טאר מען נישט. דאס איז די פראבלעם דא. יעצט מ'ווארנט אן קיינער זאל נישט טרעטן אויפן קיאסק, איך וויל פארשטיין, פושקינע זעקס און פֿערציק מיט די אלע גרויסע בנינים איז נישט געבויט אויפן בית החיים? וואס האקט עטס א טשייניק? ווען עטס האטס געוואלט מאכן דעם אווער פעס איז נישט געווען געגראבן דארט? ליסען, הערטס אויף מיט די באלאוניס, כ'האב ענק שוין געזאגט, די רבנים מעגן וואוינען מיט שוועגערנס, אונז מעג מיר אויכעט, די רבנים מעגן מאכן משכב זכר אין אלע מקווה'ס, אונז מעג מיר אויכעט. דער עטץ מעגטס פאר די ועד בויען און גראבן און טוהן אלעס ווען מען האט געבויעט דעם משפץ געווען דעם רבי'נס ציון מען האט געברענגט דארטן וואסער פייפס מיט אלעם עטץ האטס געטוהן די זעלבע זאך עטץ מעגטס און דער קיאסק מעג אויכעט יעדער מעג טוהן וואס ער וויל דעטס איט. שוין דאס איז נאר געווען צוגעלייגט יעצט קומט א געהעריגער שיעור. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל א קלייניקייט. ס'איז געווען דא איינער אין די גאס די וואך, ער איז נאך פון די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, ביי אים פארט מען נאך אויף לי עוועניו אויף טו וועיס, איז זאגט ער הויעך איך זאל הערן פאר איינעם, זאגט ער דארטן זעסט דא גייט דער מנוול נחום ראזענבערג, איך האב דאך נישט קיין מורא זיך אפצושטעלן, ווייסט דאך איך בלייב קיינעם נישט שולדיג, ער איז א פערסאנאליטי, ער איז א מלמד אסאך יארן, און איך פרעג אים הויעך. זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן עפעס. וואס האב איך דיר געטון וואס דו שרייסט מיר נאך? זאגט ער, וואס הייסט, דו מאכסט קאליע די יוגנט, די יוגנט, רחמנא לצלן. האט זיך אפגעשטעלט אן אנדערע מלמד און פרעגט יענעם, איך וויל דיך פרעגן עפעס. דו ביסט א מלמד? יא. ווען איז געווען סעיפער אין חדר? די לעצטע צוויי דריי יאר? אדער די לעצטע פופצן יאר? ווען האט מען אטאקירט קינדער אזוי ווי ס'גייט ארויס פון סטייל, אזוי ווי ס'זאל זיין א מיטל לכתחילה? זאגט יענער, מיט יארן צוריק. היינט איז דאס שוין נישט דא. זאגט ער, ווייסט ווער ס'האט דאס געטון? זאגט ער, איך ווייס נישט. זאגט ער, נחום ראזנבערג. זאגט ער, דו מיינסט ערנסט? זאגט ער, וואס רעדסטו? ער האט דאך אויסגעלערנט יעדעס יונגל אז מ'טאר אים נישט טאטשן און יעדעס מיידל. ס'איז דא נאך דא אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד וואס זאלן נאך זאגן אז אין וויליאמסבורג גייט מען אויף בעדפארד עוועניו טו וועיס און אויף לי עוועניו טו וועיס. און נאכדעם רופט ער זיך אן, אוי אונז שטיימער דא אויף קליימער סטריט, מ'כאפט דאך אלעס אויף אויף ווידיאו אז איך נעם מיך אן פאר נחום ראזנבערג, לאמיך שוין אנטלויפן ווייל באלד מ'ט העט מיך דער מטומטם דער וועלפעיר עלפעיר העט מיך ארויסווארפן פון ביהמ"ד, דו הערסט וואס דא טוט זיך? משוגע! ס'איז אזא דזשאוק, איך וויל דיר זאגן איין זאך, ס'שטייט אז פסח איז פה סח אז מ'האט אויסגעלערנט כלל ישראל אז זיי זאלן רעדן, דער דיבור איז געווען אין גלות, כ'וועל נאך רעדן בעצם נעקסטע וואך האפענטליך א שיעור וועגן דעם, דער דיבור איז געווען אין גלות, מ'האט נישט געקענט לויבן דעם אייבערשטן, מ'האט נישט געקענט זאגן דעם אמת, מ'האט נישט געקענט ארויסקומען מיט מטמא זיין קינדער. און דאס איז דער גרעסטער חורבן וואס איז דא, א מענטש קען נישט זאגן דעם אמת, יעדער זיצט איינגעלייגט, און יעדער דארף זיך אונטערנעמען דעם פסח אז ס'וועט זיין א זאך וואס איז אמת, ווי וויי ס'טוט, וועט עס וויי טון, אבער מ'וועט זאגן דעם אמת. מען האט דא אפגעהארגעט קינדער, ממש א שרעק וואס דא איז געווען, ס'דא א מעשה באריכות. אז ווען רבי שלום'קע בעלזער איז געווארן רב אין בעלז געווען בערך הונדערט יאר נאכן ב"ח האט ער אמאל געזאגט אז ס'קומען נאך היינט צו אים נשמות וואס זענען פארווארפן ווייל זיי האבן געטשעפעט מיטן הייליגן ב"ח און זיי בעטן א תיקון נאך היינט קומען צו מיר מענטשן וואס האבן שוין אייניקלעך מיט אור אייניקלעך און זיי וויינען וואס די מלמדים די חזירים האבן מיט זיי געטוהן ס'איז ממש א שרעק וואס איז געווען. ס'איז אנבעליוועבל. און ס'וועט נאך זיין יארן וואס מיידלעך'ן וויינען וואס מ'האט מיט זיי געטון אין בת רחל און אין אנדערע סקולס. סאו דער האט נאך א פראבלעם מיט מיין האטליין, אז דאס מאכט קאליע די יוגנט. נישט געווען נאך אזא מין שיינע צייט ביי כלל ישראל וואס די יוגנט ווייסט און זיי טוען קאנסטראקטיוו. ס'האט מיך אפגעקאלט א איד, ער האט באצאלט זיין זוהן א טיקעט ער זאל פארן אויף ליזענסק. ס'איז א איד וואס ער הערט אויס אפן אינדערהיים מיינע שיעורים, ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם. ויהי היום איז דער פליגער וואס האט געדארפט ארויספארן עפעס איך ווייס נאכמיטאג צו ווען, האט מען אראפגעבאונסט אויף נעקסטן טאג. מסתמא איך ווייס וועגן די עיר קאנטראל איך ווייס נישט פארוואס. בקיצור, קומט צו אים צו א יונגערמאן און זאגט אים, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך זעה דיך דאך, איך וויי, איך קען דיך דאך, דו וואוינסט דאך אין מאנראו, וואס דארפסטו ארויס פארן אויף מאנראו, און צוריק קומען מארגן אינדערפרי נאכאמאל, קום צו מיר אהיים שלאף, איך נעם דיך גערן אהיים. דער בחור האט געהאט א פיפטה סענס אז דאס איז א חזיר, ווייל ער קען מיין האטליין, איך האב אים קאליע געמאכט, ווי עטס בהמות רופטס דאס אן. בקיצור, זאגט ער, הער אויס, כ'קען דאך נישט טון אזא זאך אז איך פאר אוועק און איך זאל נישט זאגן מיין טאטן אז איך בין דא און איך מוז אים פרעגן רשות, ס'גייט נישט אזוי, מיין טאטע וועט וויסן איך בין ערשט דא ערגעץ ביי איינעם, ער וועט נישט וויסן וואו איז ווער, ווען, נעה, איטס נאט גאנא ווארק, געב מיר א מינוט איך קאל אפ מיין טאטן. קיצור, און ער קאלט אפ זיין טאטן און פרעגט אים, טאטע, קען איך גיין שלאפן צו איינעם דא אין וויליאמסבורג שטאטס איך זאל ארויספארן אריינפארן? זאג איך, ער, איך וויל דיר זאגן, בלויז פאר די שאלה אליינס וואלט איך דיר געדארפט צונעמען דעם טיקעט. בלויז פאר די שאלה. נאר אזוי ווי דו ביסט גענוג איידל און דו האסט געקאלט, וועל איך דיר ענטפערן. קום אהיים. זאגט ער, טאטע, אבער צו נעמען א קאר סערוויס פון ווילימסבורג ביז קרית יואל, דאס איז א מעשה פון פיר הונדערט דאלער. זאגט ער, פון טויזנט דאלער, איי דאונט קעיר, דו גייסט אריינקומען און שלאפן ביי מיר. שוין, דער בחור איז געפארן אויף ליזענסק דעם נעקסטן טאג, און ער האט דארטן מתפלל געווען מיט אלעמען. זאגט ער מיר אז אויפן וועג האט זיך דער יונגערמאן, דער וואס האט אים גערופן צו שלאפן, געקלאמעוועט צו אים, געזעצט לעבן אים, ער, הי וואנטעד טו בי היז פרענד, אים האט עס זייער נישט געפאלן, און ער האט זיך געזוכט אים צו פארלירן. און עפּעס אײנמאָל פֿרעגט ער אַן אַנדערן, װאָס איז אױך מיטגעפֿאָרן אין פֿליגער, װער איז דער יונגערמאַן, װאָס ער קריכט מיר אַזױ נאָך? זאָגט ער, ער הײסט אַזױ און אַזױ. ער האָט מיר געזאָגט דעם נאָמען גראַד, אָבער ה, װיבאַלד ס'איז נישט געקומען לידי מעשׂה, איז דאָך עס נישט אינטערעסאַנט. און ער זאָגט, אַז ער איז אַ גרוש, און זעט אױס, ער איז געפֿאָרן מתפּלל זײַן, אַז ער זאָל טרעפֿן אַ מײדל צי אַ װײַבל, װאָטעװער. דערװײַל כאַפּט ער אַ בחור, סא דער עולם איז אויסגעלערנט, דער עולם איז פולי פולי עדיוקעיטעד ברוך השם, ענד איטס גאנע גאו פורדער, ס'גייט ווייטער און ווייטער. יעצט, כ'וויל זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'דא א יונגערמאן וואס ער איז א גע'גט'ער, און ער געווען זייער בשפל המצב, ווייל דא האט ער, ער האט שוין א קינד אויכעט, און ער איז גע'גט, און ס'מאכט זיך נישט קיין שידוך, האט ער זיך אריינגעלאזט אין מאריוואנע. אין ניו יארק סטעיט טאר מען נישט, נאר פאר מעדיקל האבן מאריוואנע, דאס מעג נאר א דאקטער פרעסקרייבן, אבער אין די גאס טאר מען עס נאכנישט פארקויפן. ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז שוין ליגעל, אפילו פאר פערסענעל יוז. עניוועי, איז געגאנגען דער אינגערמאן און האט זיך געוואלט אביסל אפלופטן, האט ער זיך אריינגעלאזט אין די בשמים. זאגט ער מיר אז ס'איז דא צוויי מענטשן וואס זיי פארקויפן געהעריג דא אין וויליאמסבורג מאריוואנע. געהעריג. ער פלעגט קויפן אפיציעל, באצאלט, האט עס אויסגערייכערט. נישט. און ביידע זענען נאך בחורים. און דעיס איז נאך ווען ס'איז נישט ליגעל. שטעל דיר פאר ווען ס'וועט ווערן ליגעל. כ'האב ענק פארציילט, כ'האב אמאל, איך בין געווען ביי רבי אלחנן אין לונדון, כ'האב געמאכט דארט א מקווה, צוויי אינגעלייט האבן פארקויפט פאר קינדער קרעק, און ער האט עס געוואלט פארשווייגן, איך האב נישט געלאזט, לסוף איז געווען די אינגעלייט האבן זיך געקומען מודה זיין, און זיי האבן געזאגט זיי וועלן עס מער נישט טון. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, אין וויליאמסבורג קענסטו קויפן ערב פסח מצות, און ערב סוכות אתרוגים, און דו קענסט קויפן מאראוואנע וויפיל דו ווילסט, ס'איז דא בחורים וואס זענען געהעריג עידזשענטס, מ'האט שיעור געהארגעט א בחור אין מאנראו, כ'האב ענק דעמאלטס געזאגט, דאס איז געווען זיין גאדפאדער ווער ס'האט אים סופלייט מיטן סחורה, נאר ער האט נישט געהאט גענוג געלט, האט ער אים געוואלט ווייזן דא מוז מען באצאלן, און מ'האט מסתם באצאלט און ס'איז שטיל געווארן. כ'וויל נאכאמאל אנזאגן דעם עולם, ס'קומט יעצט בין הזמנים, ס'קומט יעצט חול המועד, עס קומט יעצט העפי דעיס ווי מען זאגט יום טוב, זאל זיין זייער קעירפול, און איך בעט דעם עולם, די מעדזשיק ווארד איז נישט שידוכים און ס'איז נישט ניין וואן וואן, די מעדזשיק ווארד איז גרעיפ דזשוס נאו אלקאהאל, ווייל טאמער דיין זון האט גענומען פון די סחורה גייט זיין אפאר לוויות אזוי ווי נאך יעדן גרויסן שבת און נאך יעדן גרויסן יום טוב. קאלט מען אפ מיין פירסט קאזין מענדי ראזענבערג און מען זאגט אה קום הער באהאלט עס מאך א שווייג זאג ס'איז גארנישט ס'איז געשעהן איך ווייס די גאנצע ניין יארדס. עניוועי רבותי צו קאנפראנטן די מלחמה מיט מאלעסטעישן איז אפילו נישט אזא שווערע מלחמה ווי מען זאל באקעמפן דעם דראגס דעס דראגס דעס גייט אונז אראפנעמען פון די מעפ און מען רעדט ווען ס'איז נאך נישט ליגעל ווארט ווען ס'וועט נאך ווערן ליגעל דעמאלטס וועט מען זיין פיניש. ווייל אז מ'וויל כאפן א יונגל אדער א מיידל קען מען האבן סיריעס פראבלעמס, אבער אז מ'וויל קויפן דראגס, אלל יו גאטע דו איז פעי פאר איט, איי ס'איז נישט ליגעל? דאס וועט ער זיך שוין זארגן נאכדעם ווען מ'וועט אים כאפן, ער קען אים נאכלויפן שרייען מוסר מיט אנדערע זאכן, דא איז אינוואלווד אלעס, ס'אינוואלווד געלט, סעקס, עווריטינג. ביי די דראגס. מאכט ער א חשבון, על איך נישט כאפן א יונגען בחור, על איך כאפן איינעם מיין עידזש, כ'על אים זאגן דו האסט אויך אביסל פון דעם מאריוואנא. רבותי, די שטאט איז אינפעסטעד. כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען איינער ראני גרינוואלד, די רבי האט אים גערופן פאר ער איז אוועק געפארן אויף פלארידע אין תשנ"ח און ער האט אים געזאגט, ביי מיר אין ישיבה און אין בית מדרש איז אינפעסטעד דראגס. אקס, און ער פרעגט אים אן עצה וואס מען קען טון, האט ער געזאגט פארן רבי'ן איך פאר דאך יעצט אויף פלארידע איך וויל מיך אריין לייגן דערין איך וועל אייך ענטפערן, די רבי איז קיינמאל שוין נישט צוריק געקומען געזונטערהייט ממילא איז געבליבן ביי די אלטע מארמאראשע סאקמערע פערד אז ס'איז נישט דא קיין דראגס נחום ראזענבערג א שיעור דראגס עס א עד דראגס א מעכער דראגס אין פאר א ח' דראגס דראגס רבותי. ס'איז אזוי אינפעסטעד אז עטס ווייסטס אפילו נישט. יעצט האט מיר דערציילט א פרוי, איך ווייס ווער זי איז, איך מיין זי איז נישט סתם איינער האט מיך אנגעקאלט מיט א פאוני קאל, און זי האט מיר געזאגט זאלסט וויסן איך וואוין אין א הויז, ס'איז א קאאפ, און דארטן וואוינט א פרוי וואס איז העווי אויף דראגס, זאגט ער אונז דערקען מיר עס, זאג איך אפשר האט זי נערוון פילן און אמאל איז זי נארמאל אמאל נישט. באמערקסט עס נישט? זאגט זי מיר ניין ניין ניין, אונז זעהן מיר וויאזוי זי פירט זיך אויף ווען זי איז אויף דראגס, עס איז נישט נערוון, דאס איז א טאטעל וועקא, זי ווערט משוגע. ס'האט מיך געדויערט צען יאר זיך צו שלאגן מיט די רבנים אז ס'איז נישט קיין מצוה צו טרינקען פורים, זיי האבן געטענה'ט ס'שטייט גרויסע זאכן, האב איך געזאגט ס'טויג נישט, לעצטנס די לעצטע פיר פינף יאר געבן זיי אלע ארויס בריוון און פסקי הלכה אז מ'זאל נישט טרינקען קיין וויין. פורים. יעצט פסח איך האב דארטן אין די גמרא, ס'איז געווען אן אמורא וואס האט זיך צוגעפלאגט ער זאל טרינקען וויין, די גמרא זאגט אז דער קאפ פלעגט אים וויי טון, ער פלעגט עס ארומבינדן פון פסח ביז שביעות ווייל ער האט געטרינקען די ד' כוסות, אבער נאך די אלע יסורים איז ער נישט געשטארבן. פארוואס? ווייל זעהט אויס אז ער האט געהאט א מייחוש צו אלקאהאל, ס'האט אים וויי געטון דער קאפ און ער האט געטרינקען. אבער ביי די בחורים מיט די קינדער רעדט מען נישט פון א מייחוש ס'זאל וויי טון, מען רעדט פון שטארבן, נפטר ווערן און שטארבן. ממילא מען רעדט פון נפטר ווערן און שטארבן דארף יעדער איינער וואטשן, דו האסט קינדער, זיי פאפן דיך אויס, זיי זאגן דיר נישט דעם אמת, און ממילא זאלסטו טרינקען נאר גרעיפ דזשוס, זאלסט קויפן גרעיפ דזשוס, גרעיפ דזשוס דאס איז די מעדזשיק ווארד פאר פסח. זיך. נישט קיין וויין, נישט קיין אלקאהאל, גארנישט וואס יו קען געט היי וויט. יעצט וויל איך רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך. כ'האב מסביר געווען פארן עולם אז ס'איז נישט מעגליך מ'זאל קענען דא ווייטער עקזיסטירן. אין ברוקלין, די רענטס מיט אלעם. און אין קיין שום אידישע געגנט נישט. מ'טרייבט ארויף די פרייז. גיי קוק וואס קאסט א גוי'איש הויז אין קרית יואל, און רעטא אין מאנרא, און קוק וואס קאסט אין מאנרא. וואס דו באקומסט דארטן מיט א גאראדזש, מיט א גאנץ הויז, מיט א שטיקל לאנד, קריגסטו פאר הונדערט פֿופֿציק, צוויי הונדערט, די זעלבע קריגסטו אינגאנצן איין פיר רומעדיגן אפארטמענט אין קרית יואל, ממש מ'אביוזט יעדן, למעשה איך וויל ענק דערציילן א מעשה, ס'איז געווען א מעשה פאר פורים די יאר, ס'איז געווען א אינגערמאן וואס איז געגאנגען מיט טויזענט דאלער אין מקווה, ווייל ער האט געוואלט פארטיילן דאס געלט, כ'מיין ער איז א איד פון די גבירים פון די שטאט, ער האט געוואלט פארטיילן געלט. ער איז געגאנגען אין א מקווה, כ'וויל נישט זאגן אין וועלכע, כ'וויל געבן וואס ווייניגער סימנים ווייל איך וויל נישט ס'זאל ארויסקומען, וועסט באלד פארשטיין פארוואס, און ער איז געגאנגען אין די מקווה, און מ'האט אים צוגעגנב'עט דעם גאנצן טויזענטער, וואס אוי העלף א מענטש האט געזעהן ס'איז דא א טויזענטער כאפט מען דעם גאנצן טויזענטער, פארשטייסט? עניוועי, און ער איז געגאנגען קאמפלעינען צום שמש, האט דער שמש געזאגט אז ביי אונז אין מקווה איז כסדר דא גניבות יעדן טאג, נאר איינעם פעלט פופציג דאלער, איינעם הונדערט דאלער, מאכט א מענטש א חשבון אפשר האב איך עס נישט געהאט, אפשר האב איך עס יא געהאט, מ'האט נישט קלאר פונקטליך וואס ס'איז געווען, איז בקיצור מאכט מען נישט קיין גרויסע אישו דערפון, טאמער אבער הייבט זיך אן א מעשה אז מען האט גע'גנב'עט א טויזענטער איז שוין אן אנדערע זאך. יעדע מקווה האט דאך, עטס ווייסט דאך וואס האט יעדע מקווה, א ווידיאו. מען איז געגאנגען, מען האט צאמגעזעצט, די גאנצע קהילה, צען מענטשן, און יעדער זאל וואטשן די ווידיאו, ווייל טאמער מ'וועט זען איינעם, עס מוז נישט זיין א א יעדער קען אים, וועט מען זען ווער ס'קען אים. מען האט געוואטשט די ווידיאו, און ס'האט געוויזן ווי דער יונגערמאן, א יונגערמאן איז צוגעגאנגען צו די טאש פון יענעם, געגעבן א שלעפ ארויס דאס בערזל, ארויסגענומען די טויזענטער און צוריק געלייגט דעם בערזל. שוין. קיצור, צווישן די קהילה האבן זייער אסאך מענטשן געוואוסט ווער ער איז. מ'איז אהיימגעגאנגען צו אים אין שטוב צוויי מענטשן, גבאים, און געזאגט, ליסן, אדער גיסטו צוריק דעם טויזנטער, אדער גייסטו אין דזשעיל, אונז האמיר דיך אויף ווידעא. זעט אויס ער איז א פרומער יונגערמאן, און ער האט נישט געוואוסט אז נחום ראזענבערג ארבעט שוין יארן אז מ'זאל אריינלייגן איבעראל ווידעאס, פשוט מ'זאל נישט מאלעסטן קינדער, און ער האט נישט די טמא'נע כלי. איז וואס איז געשען? למעשה, איז האט ער גע'גנב'עט. זאָגן זײ, יעצט האָבן מיר דאָך אַ װידעאָ. האָט ער זיך צעװײנט און ער האָט געזאָגט, זאָלסט װיסן, איך צאָל צװײ טױזנט און פֿיר הונדערט דאָלער רענט אַ חודש, איך האָב נישט קײן עדזשוקײשאָן, איך בין בסך-הכּל אַ כּולל-יונגערמאַן, איך מאַך נישט דאָס געלט, און יעדן חודש לײג איך צו צום רענט, און איך האָב עס נאָר, װײַל איך גנבֿע אין דער מקװה דאָס געלט יעדן חודש. װען נישט, װאָלט איך שױן נישט געהאַט אַ יאָר צוריק צו באַצאָלן. און ער האט זייער געוויינט און ער האט געזאגט איך בעט ענק צוויי זאכן קודם כל כ'וועל אים באצאלן און צווייטענס כ'וואלט זייער שטארק געוואלט אז עס זאל נישט ארויסקומען מיין נאמען אין די גאס למעשה אז עס זאל נישט ארויסקומען די נאמען אין די גאס האט מען נישט געקענט אפשטעלן ווייל עס האבן עס געוואטשט צען מענטשן און זיי האבן נישט געוואוסט אז יענער וועט זאגן אז פון דעם לעבט ער נעבעך איז איז עס ארויסגעקומען ס'איז אין די גאס זיין ווייב האט געהערט ווי די צוויי גבאים טרייבערנעם האט זי געזאגט זי וויל א גט, זי וויל מיט אזא מענטש נישט וואוינען. בקיצור, שרייען די עסקנים צו איר, דו פערד וואס דו ביסט, ווען ער גנב'עט עס פאר מאראוואנע, פאר דראגס, אדער ווען ער גנב'עט עס צו גיין צו א זונה און ער באטרעט דיך, דעמאלטס ביסטו גערעכט, דו טארסט נישט מיט אים וואוינען, אבער בסך הכל האט ער עס געטון צו ראטעווען דיין שטוב, און זיי בעטן אז זי זאל אים נישט איבערלאזן. עניוועי, זי זאגט אז זי האט שוין נישט קיין פנים אין די גאס, ער האט שוין אויך נישט קיין פנים, זי קען אזוי נישט ווייטער מיט אים וואוינען. שוין, דאס איז איין מעשה. צו זיי זאלן יא וואוינען צו נישט, הער אויס, דער אייבערשטער וועט אים באשערן עפעס, און ער וועט דיר באשערן. רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, די זעלבע מעשה שפילט זיך אפ ביי מסתם פופציג פראצענט פונעם היימישן עולם, יעדער גנב'עט. איינער גנב'עט דא, איינער גנב'עט דארט, איינער גנב'עט אויף די וואג, טאמער ער האט א סטאר, איינער גנב'עט דא, און יעדער האט פון וואו ער גנב'עט. און טאמער נישט גייט ער צו די עלטערן בארגן, קיינמאל נישט צו באצאלן. כ'וועל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, אונז לעבן מיר אין די העכסטע רענט וואס איז דא אין גאנץ אמעריקע, עטס ווייסט אז מאנהעטן איז נישט אזוי הויעך ווי ברוקלין, ברוקלין קאמפיעט היינט מיט מאנהעטן, ווייל אין מאנהעטן איז דא נאך די אלע אלטע הייזער, און אין ברוקלין בויעט מען אזאלעכע שיינע פראכטפולע הייזער, דער עולם וועט דא נישט האבן קיין קיום. עטס ווייסט דאנעלד טראמפ האט געזאגט אז אין די נעקסטע פאר יאר גייט קומען א ריזיגע ריסעשען, ס'איז נאך אלץ אזוי, מען געט אויס געלט, מען געט אויס געלט און נאכדעם ווערט א ריסעשען פון ווי דער עולם האבן פון ווי צו לעבן, איך בעט ענק נאכאמאל, איך האב געגעבן אן עצה שוין אפאר יאר אז מען זאל ארויסמופן, איך אליינס האב מיך אויך שוין אוועקגעצויגן, איך בעט דעם עולם עטס וועטס נישט קענען דא עקזעסטירן, און נאכדעם הייבט אן דער עולם אבער וואס וועט זיין מיט תלמוד תורה'ס, וואס וועט זיין, לאמיר דאך פרעגן, ווי אזוי זיצט א שליח חבד אליינס אין א מדבר? עטס ווייסט וויאזוי? ס'איז דא אויפן אויף די טמא'נע כלי איז דא טיטשינג, ס'איז דא פון חבד ס'איז דא פון אנדערע, ווי נישט אויב די מאמע זאגט אז זי טיטשט די קינדער, ס'איז דא א law יעדעס קינד מוז גיין אין סקול, א מאמע זאגט איך וויל טיטשן מיין קינד אינדערהיים איך וויל אים נישט טראסטן אין סקול, קען זי אים טיטשן און זי באקומט א טשעק אזוי ווי זי וואלט געטיטשט. זאלטס וויסן אמעריקע איז אזא וואנדערפול קאנטרי ברוך השם, אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און אזוי טוען טויזענטער שלוחי חבד, זיי האבן מיר געוויזן, זיי באקומען א געהעריגע פעיראל טשעק אז זיי טיטשן זייערע אייגענע קינדער. יעצט וויל איך דען פרעגן, פארוואס זעמער אונז אזוי משוגע אז מען מוז וואוינען אין ווילימסבורג? איך וויל איין יונגערמאן זאל זיך אויפשטעלן און זאל מיר מסביר זיין וואס ווילימסבורג געט אים. ס'איז דא א תלמוד תורה, די תלמוד תורה איז אווער קראודעד. אין די תלמוד תורה איז דא מלמדים חזירים, דו קענסט עס נישט קאנטראלירן, און נאכדעם איז דא וואס זיי גנב'נען אויף דיין קינד אלע מיני פראגראמען, און דו בענעפיטסט נישט פון דעם ווייל זיי געבן דיר נישט ביליגער דעם שכר לימוד, סאו וואס האט עטץ אין וויליאמסבורג? עטץ קענט זען די מאנקי אין די מידל, זלמן לייב מיט אהרן טאנצן איך ווייס. שמחת תורה? אויף דעם דארפט עטץ צאלן דריי טויזענט דאלער רענט א חודש? איך זאג ענק נאכאמאל, איך פאר ארום איך מאך מקווה'ס איבעראל, אלל אווער, אדער פארעכט איך אדער מאך איך מקווה'ס, ס'איז דא אין קענטאקי, ס'איז דא אין טענעסי בין איך געווען יעצט, איך בין געווען אין דזשארדזשע, אין אטלענטע, אטלענטע קענסטו האבן א הויז פאר פערציג פיפציג טויזענט דאלער א פערפעקט הויז א שטיינערן הויז, ס'איז דא די גאנצע סאוט איז שפאט ביליג. זאגט מיר איינער, יא אבער דארטן וואוינען זייער אסאך שווארצע, זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, אין ניו יארק וואוינען איין און דרייסיג פראצענט שווארצע, און דארט ווי אונז וואוין מיר אין ווילימסבורג, דארטן וואוינען זיבעציק פראצענט שווארצע, סאו דו וואוינסט אויך נישט אין די בעסטע געגנט אין ניו יארק אדער אין ברוקלין, דו וואוינסט נישט אין ברוקלין הייטס, דו וואוינסט איינגעלייגט אין ווילימסבורג און אין בושוויק, סאו וואס האקסטו א טשייניק? איך זאג נאכאמאל, מיין הארץ גייט אויס פאר די אלע אינגעלייט וואס האבן חתונה און זיי דארפן אנהייבן צו צאלן אזא מין מארגעדזש. מען וואוינט שוין מיט צוויי שטאק אונטער דר'ערד, עטס ווייסט? ס'איז שוין נישט דא קיין לופט, מען קען געהארגעט ווערן. ס'איז געווען איינער וואס האט געבויעט לעבן טאהש, דא אין ווילסאן סטריט, צוויי שטאק אונטער דר'ערד! עטס זענטס משוגע? עטס זענטס צודרייט? דאס הייסט געלעבט? דאס הייסט א גלות וואס מען האט זיך אליין געמאכט, דער אייבערשטער האט עס נישט געמאכט, דאס האט עטס געמאכט. כ'האב געהייסן א יונגערמאן, ער, ער פלעגט קומען צום שווער, כ'האב עס שוין פארציילט, פלעגט קומען צום שווער יעדע פאר וואכן, איך דארף האבן טויזנט דאלער פארן רענט, שווער איז געווען א גוטער פארדינער, איז א סייקאלעדזשיסט. סוף האט אים דער שווער געזאגט, ליסען, איך גיי באלד ריטייערן, דו עסט נישט קענען זיצן אזוי א גאנץ לעבן. האט ער געזאגט, כ'האב געהערט נחום ראזענבערג האט געזאגט אין טעקסעס איז גוט, איז יענער האט מיך אפגעקאלט, האב איך אים געזאגט, ס'הייסט מעיערוויל טעקסעס, אזא געגנט, ס'איז א אידישע געגנט, איז אראפגעפארן דארט, געזאגט און ער צאלט צוויי הונדערט דאלער מארטגעדזש, ער איז אפילו נישט געקומען אויפפיקן, ער זאגט מיר אפילו די בעטגעוואנט און אפילו די בעט מיט די פורניטשער וואס ער האט געהאט אין בארא פארק איז ביי אים חרם ער וויל עס אפילו נישט זעהן מער, אזא רציחה, צען יאר האט ער דא געוואוינט ער האט געמוזט צולייגן צום רענט און בארגן פונעם שווער צו בעטן פונעם שווער, איך זאג נאכאמאל פארן עולם, קיינער העט ענק נישט בויען, טאמער העט ענק איינער עפעס בויען, העט ער וועלן מאכן דא געלט. מ'עט ענק ארויסשלעפן דארטן, איך ווייס, נאך קרית יואל נאך צוואנציג מייל און זאגן דאס עט זיין א ישועה. צו מ'עט ענק אריינשלעפן אין דזשערזי סיטי. עטס ווייסטס אין ניו דזשערזי איז די הייעסט טעקס וואס ס'איז דא. ריעל עסטעיט מיט אלעם. מ'געט ענק יעצט א טעקס עבעיטמענט אויף צען יאר צו פופצן יאר. נו, וואס עט עטס טון? ס'גייט ארויף ווי משוגע. איז במילא זאג איך ענק נאכאמאל, ס'איז דא פלעצער ווי מ'זוכט מענטשן, ס'איז דא שטעט וואס זענען נישט אזוי באוואוינט, די גאווערמענט געט, כ'בין געווען יעצט כ'האב געזען א דעוועלעפמענט, גרויסע שיינע ריזיגע הייזער, ס'איז אנבעליוועבל, דריי בעדרומס ברענד ניו געבויעט פאר זעכציג טויזענט דאלער, כ'האב געזאגט מיט פיר פינעף יאר צוריק האב איך געזאגט מען זאל גיין אויף באלטימאר, אין באלטימאר גיי איך נישט ס'איז פול מיט שווארצע, ס'איז נישט פול מיט שווארצע ס'איז דא אידן אויכעט, און ס'וואוינען ווייניגער שווארצע אין באלטימאר ביי די אידישע געגענט וויפיל ס'וואוינען אין ווילימסבורג. דעמאלטס האט מען געקענט האבן א פיר בעדרום קאאפ, א קאאפ האסטו געקענט קויפן פון פיר בעדרומס פאר פופציג טויזענט דאלער, און מען האט זיך געבעטן מען זאל קומען, און ס'איז געווען ליטווישע אידן אנדערע מיני אידן וואס האבן דארט אריינגעמופט, היינט קאסט עס שוין פינף און זיבעציג, און פינף און זיבעציג איז אויך נאך א בארגען, יעצט איז דארטן דא סעווען לעין, איז דא דארטן א גרויסע סטאר וואס ער פארקויפט אלע זעלבע פראדוקטן ווי אין ווילימסבורג. מיט דעם זעלבן לעיבל. סאו איך פארשטיי באמת נישט ווי לאנג גייט די צרה נאך דויערן, וויפיל משפחות עלן אונטערגיין. יעצט, ס'איז דא מענטשן וואס זענען שולדיג אין יעדע גראסערי אין וויליאמסבורג פער דריי פיר פינף טויזנט דאלער וועגן דעם, זיי גייען קויפן, נו ווען דער גראסער זאגט מען קען שוין נישט קויפן גייט ער צו א צווייטן, און דא איז דאך, ביי אונז איז דאך דא טראסט איז דאך דא, ווייל והא ראיה ווען ס'קומט א מלמד זיך שטעלן, אלל יו גאטע דו איז ארויפצוגיין אויף מיין בלאג אדער אדער אויף די גאווערמענטס בלאג עסטו זעהן אז יענער איז א רעדזשיסטערד פעדעפייל און מ'עט אפילו נישט באדערן אפקאלן די בלאגס אדער מ'עט אפילו נישט קאלן די געוועזענע ישיבה ביי די וועי און יענער איז זיך געקומען שטעלן דא וואס זאגסטו צו אים האט ער דאך דיר גראד געזאגט מ'האמיר אים ארויסגעווארפן ווייל ער איז א מנוול די זעלבע אויך איינער קומט אריין אין א גראסערי סטאר די גראסערי סטאר פרעגט אפילו נישט ווי ביסטו געווען ביז יעצט ווער ביסטו אה ווילסט קויפן קודם קויף איין ס'האלט שוין ביי פינף זעקס זיבן טויזענט דאלער, זאגט ער איהם שטעל דיך אפ, ברענגט ער איהם א הונדערט דאלער צו צוויי הונדערט און ער קויפט נאך, קיצער ער איז שולדיג אין צען גראסעריס ביי יעדן איינעם צען פיפצען טויזענט דאלער, און אזוי אין די בוטשער סטארס, סאו וואס גייט זיין די ענדע פון דעם אלעם, דו'סט דאך נישט האבן צו באצאלן, דאס הייסט גע'גנב'עט געלט, דו ווייסט דו גייסט דאס נישט קענען באצאלן, און יעצט ווייסט וואס דאס גייט צוברענגען אז מ'גייט קויפן טרייפענע פלייש. מען'ט זיך נישט שעמען, מ'האט געמאכט לעבן די פאליס סטעישאן א ריזיגן גרויסן סטאר, און ס'איז דא נאך א סטאר דא ביי בראדוועי נאך יראים טשעפעל, דער עולם וועט אנהייבן צו קויפן טרייפות, דער עולם וועט מאכן א חשבון אזוי, אדער עט שטארבן מיינע קינדער פאר הונגער, אדער איז עס פיקוח נפש, מעג איך דאך, און דאס גייט זיין דער סוף. די חברה זענען אזאלעכע רוצחים די כשרות חברה, איך וויל דיר זאגן א זאך, געזעלין קאסט שוין די לעצטע אנדערטהאלבן יאר צווישן צוויי און צוויי און האלב דאלער א גאלן געז, ווען ס'איז ארויף אויף פיר פיר א האלב האט זיך אלעס געהעכערט סורטשארדזש פון געז, האסט געזען אז ס'זאל ווערן עפעס ביליגער לעצטנס? מ'לאכט פון דיר, און די סוף גייט זיין אז צרת רבים איז דאך חצי נחמה, העלפט פונעם עולם גייט אנהייבן צו עסן טרייפות, און איך בעט זיך ביי די רבנים איך האלט זיי אין איין מסביר זיין. נאר זיי ווילן גארנישט טון ביקאוז דעי דאונט קעיר, זיי אליינס וואלטן אויך געגעסן טרייפות, זיי שעמען זיך נאר עס אהיים צו ברענגען די רעבעצן זאל זעהן, ס'איז דאך לצים די גאנצע חברה. יעצט לאמיר צוריק גיין דא צו אונז, פון ווי קומט דער גרויסער לאך אז מען האט נישט צו באצאלן? דאס קומט פון די רענטס. א מענטש וואס ער איז געגאנגען אין קאלעדזש און ער האט א גוטע פאזישאן מאכט הונדערט, הונדערט פופציג טויזענט דאלער א יאר, קען ער צאלן נישט מער ווי צוויי טויזנט דאלער רענט א חודש, ער קען נישט צאלן מער פון דעם, נעמט מען א אינגערמאן וואס ער איז לא קרא ולא שנה, ער האט נישט קיין עדיוקעישן און ער האט גארנישט, און ער מוז צאלן א העכערן רענט וויפיל דער גוי וואס ער איז פולי עדיוקעיטעד, דאס וועט זיך נישט אויסארבעטן, דא גייט געשען א מעידזשער קאטאסטראפע, און איך בעט נאכאמאל דעם עולם, פאר ס'געשעט א מעידזשער קאטאסטראפע זאל מען זיך צוזאמען נעמען, פופצן צוואנציג אינגעלייט, און פארן דאון סאוט ווי ס'איז ביליג, אז דיין שווער זאגט דיר אז ער לאזט נישט און ער איז נישט מסכים, זאג אים איך בין אויך נישט מסכים, וועסט מיר געבן יעדן חודש פינף טויזנט דאלער איך זאל האבן פארן רענט און פאר די עקספענסעס וואס סקאסט אין ווילימסבורג בלייב איך דא, און אז נישט האב מיר דאך אין בוידעם, טעל אים ווערי סימפלי סטרעיט. איך האב אליינס שוין געשיקט, ביז יעצט איז שוין דא אכט אינגעלייט וואס זענען געפארן אאוט אוו טאון, נישט יעדער איז געפארן אויף טעקסעס, ס'איז דא וואס זענען געפארן אין אנדערע פלעצער, זענען זייער צופרידן, איך האב געשיקט צוויי אינגעלייט, איך האב זיי געזאגט אז זיי קענען אויסטרייען אטלענטע דזשארדזשע, אין אטלענטע איז זייער אידיש, ס'איז דא אסאך שילן דארטן, ס'איז דא מקוואות, ס'איז דא אלעס איז דארט דא, און זיי האבן געדינגען דירות אנצוהייבן, זיי צאלן זיבן הונדערט דאלער רענט פאר א הויז, א א גאנץ הויז אליינס, א הויז מיט דריי בעדרומס, און נאכדעם די סעקשן עיט איז אויך דארטן גרינגער, מען קען עס באקומען, איך בין אראפ צו סעקשן עיט, כ'האב זיי געפרעגט געב מיר א ליסטע ווי ס'איז נישט דא קיין צוויי יאר וועידינג פיריעד, געגאנגען דא אין מאנהעטן, האבן זיי מיר געגעבן א ליסטע פון אפשר דרייסיג שטעט, קענסט מארגן ארויספארן און דו האסט עס, די זעלבע איז דא יעצט אין מאנטיסעלא איז דא, און אויכעט אין עלענוויל, אבער דאס איז א ווילדערניש. רעדט זיך עס פארן אין א שטאט ווי דו קענסט וואקן צו א סופערמארקעט און דו קענסט וואקן אין שול. ס'איז א מחיה. ס'איז דא אין אטלענטע דזשארדזשע איז דא א רב וואס ער וואוינט שוין היינט אין ארץ ישראל, ער הייסט פעלדמאן, ער איז דער איינציגער וואס ער האט די סודות פון קאקא קאלא, ווען ער האט עפעס געטוישט אויף פסח אז מ'זאל נישט מאכן מיט צוקער נאר מיט עפעס אן אנדערע זאך, ס'איז נישט קיין חילוק, איז ער האט א זון וואס ער איז א שטארקער בן תורה. האט זיך געמאכט דארטן אויב מיט זיין טאטע האט געהאט געמיקסט מיט ס'איז געווען מיט א שוואכע מחיצה ער האט זיך געמאכט אונטן א פרומען מנין סא ווען איך האב געוואלט ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען האב איך געוואלט פארן וואוינען דארטן אויף אטלאנטע בין איך געגאנגען האב איך געפרעגט דעם רב פעלדמאן אז איך זאל קומען דא וואוינען איך האב געפרעגט דעם יונגן אז איך זאל קומען דא וואוינען צו ער וועט מיך לאזן דאווענען צו אלעס ווייל איך זוך דאך מיר נישט זיך צו באזעצן און נאכדעם נישט האבן וואו צו דאווענען איז בקיצור האט ער מיר געזאגט פארוואס פרעגסטו? זאג איך אים, ווייל איך בין דער וואס איך שלאג מיך קעגן די פעדאפיילס, זאגט ער, ניין איך וועל דיך נישט לאזן דא דאווענען, זאג איך אים, פארוואס נישט? זאגט ער, הער אויס, איך וויל נישט מענטשן, זיי גייען מסר'ן מיט מסר'ן מיט שמסר'ן, יעצט האט מיך אפגעקאללט איינער וואס האט מיטגעהאלטן דעמאלטס, זאגט ער מיר, דו ווייסט פארוואס ער האט דיך נישט געלאזט? זאג איך אים ניין, זאגט ער זאלסט וויסן ס'גייט דארטן פאר יעצט אין זיין קהילה ביי דעם פעלדמאנ'ן די מיעסטע זאכן וואס ס'איז דא מיט אשת איש'ס ארויף און אראפ, פרעג איך אים דער רב איז אויך אינוואלווד, זאגט ער מ'האט נאך נישט אלע פרטים פונקטליך נאר ס'איז גרויסע צרות, עניוועי ס'איז נישט ארגער ווי אין סאטמאר בית מדרש, דארפטס ענק נישט דערשרעקן, ס'איז נישט ארגער ווי דער חשוב'ער דיין וואס ער האט געוואוינט מיט זיין טאכטער, אבער איך מיין צו זאגן, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין די נעמען, אבער איך מיין צו זאגן פשוט אז יעדער רב וואטשט זיך זיין ווי מ'זאגט התרסתו היי דאס, פראבלעמען. באט עניוועי, למעשה איז דארטן דא, מען קען זיך באזעצן, ס'איז ווארעמער ווי דא, מען דארף נישט פיטערן די קינדער מיט אנטיביאטיקס, מיט פעניסילין א גאנצן ווינטער, און. עטס קענטס אנהייבן צו לעבן אויף די וועלט, דא איז דאך נישט געלעבט אפילו, איך טראכט אפילו אזוי, איינער קויפט יעצט א דירה, מען האט געבויט דא נייע דירות, ס'איז געווען דושינסקי, מען האט געבויט יעצט קעגן איבער וויזשניצער מיידל סקול, האסט שוין די מיליאן דאלער, די באצאלסטו שוין, ס'קאסט דיך שוין יעדן חודש, צוויי א האלב דריי טויזענט דאלער די מארטגעדזש איז פיין די האסט עס שוין פיין לאמיר זאגן אז די האסט עס די וואוינסט צאמגעשטיפט מען לעבט דא עס קומט צו בויען א סוכה האסטו נאר אזוי גרויס צו בויען די קענסט נישט בויען גרעסער נאכדעם האסטו נישט וואו אוועק צו לייגן די הילצערנע סוכה און די דארפסט און די טוסט און מ'דארף אונטן דינגען און אויבן דאס איז דאך אזא מין עינוי הנפש. אין די תורה שטייט אז ועניתם את נפשותיכם מען זאל פאסטן יום כיפור, איר ווייסט וואסערע אן עינוי הנפש דעיס אז מען קען זיך נישט צו צושפרייטן מען איז צאמגעשטופט מען וואוינט קינדער שלאפן איינער אויפן צווייטן אין אין איין בעט שלאפן דריי פיר קינדער ס'איז אזא עינוי הנפש יעצט די שאלה איז וואס געט דיר וויליאמסבורג דעיס וואס איינער זאל מיר מסביר זיין וואס געט דיר וויליאמסבורג. ווען דו זאגסט מיר אז ווילימסבורג געט דיר אז אז מען גייט ארויס פון ווילימסבורג אזוי ווי מען האט אונז איינגערעדט און ברעינוואשד ווען אונז זעמיר געווען יונג אז מען גייט נאר ארויס פון ווילימסבורג שמד'ט מען זיך שוין חלילה ווייל זיי האבן נישט געוואלט מען זאל גיין אויף קראון הייטס זיי האבן נישט געוואלט מען זאל גיין אויף בארא פארק אין קראון הייטס האבן זיי געהאט דעם ליבאוויטשער רעבין וואס זיי האבן נישט געוואלט מען זאל אים קענען לערנען און אין בארא פארק האבן זיי געהאט אנדערע רעבעס וואס זיי האבן נישט געוואלט מען זאל אים קענען לערנען. איז ווען דו קומסטו מיט אזא טענה, אקעי, הער איך וואס דו זאגסט, איך הער. וואס געט דיר ווילימסבורג? דער מילמארט טראק קען דיר נישט טראגן דאס פלייש פונקט אזוי אויף יוסטן טעקסעס צו אויף טולסע אוקלעהאמע, און די וועטער איז בעסער, ווינטער איז דא זייער קאלט, זומער איז מוראדיג הייס. מען האט נישט קיין מנוחה, דאס אליינס אז מען דארף פארן אין קאנטרי, ס'איז טאקע דא מענטשן וואס האבן שיינע טייערע הייזער, זיי ענדשויען עס צו זיין אויף וועקעישאן, באט פארן רוב עולם איז עס אן עינוי הנפש, קוים האט ער נישט די צען טויזנט דאלער, און נאכדעם דארף ער האבן א קאר ארויסצופארן, און נאכדעם אז ס'מאכט זיך דארט אן עמורדזשענסי איז צרות, און נאכדעם איז די איינפאקן אפאר וואכן און ארויספאקן און פארן און דארט אויספאקן און איינפאקן, דאס איז א פיזור הנפש וואס ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און אין אנדערע פלעצער ווי ס'איז א גאנץ יאר צווישן פֿופֿציק און זיבעציק דעגריס אבער ס'איז דא צווישן זעכציק און אכציק דעגריס פארט מען נאר אוועק צוויי וואכן ערגעץ אויף וועקעישן אין די הייסטע טעג פון דזשוליי און דעטס איט. סאו איך זע באמת נישט וואס דער עולם האט דא איינגעלייגט אין דעם ווילימסבורג צו אין דעם בארא פארק צו אין די אידישע געגנט אין למשל מאנסי, וואס זענט עטס ענק אזוי מוסר נפש? יעצט איך וויל ענק דערציילן א מעשה. ס'איז דא וויזשניצער חסידים וואס ווילן ארויסמופן אויף מאנסי ווייל זיי האבן טאקע גארנישט פון צאלן די צוויי דריי טויזנט דאלער רענט, און דארט קאסט היינט הייזער צווישן צוויי פופציג ביז פֿיר פֿופֿציק אביסל ארויס פון די געגנט, און ממילא ווילן זיי כאטש לעבן ברייט. איז געגאנגען וויזשניץ ישראל האגער המצרי'ס וויזשניץ אין מאנסי, איך וויל ענק זאגן קודם א הקדמה, יעדעס יאר ווארפט מען ארויס דארטן מיידלעך וואס זיי זינדיגן ארום, אדער זינדיגן זיי מיט בחורים, אדער זינדיגן זיי צווישן זיך מיידלעך, אדער פאר צוויי יאר צו פאר דריי יאר איז געווען אז ס'איז געקומען ווייבלעך וואס האבן שוין חתונה געהאט זיי האבן אויסגעלערנט אלעס פאר די מיידלעך, און ס'איז געווען א חזיריי וואס די וועלט האט עס נישט געזען. און דאס איז יעדעס יאר אזוי, פארוואס? ווייל ס'איז א סאבארב, ס'איז רורעל, ס'איז דא כסדר ביינאכט ווי מען טרעפט זיך, ס'איז וועלדער מיט פעלדער, בקיצור, ס'איז א חורבן וואס די וועלט האט עס נישט געזען, איז דער ישראל האגער המצרי האט די ארגסטע מיידל סקול וואס ס'איז דא, ס'איז דארטן דא א מכשפה וואס זי הייסט מאשקעוויטש, זי איז דעם רעבינ'ס א טאכטער, דעם וויזשניצער רעבינ'ס טאכטער, און זיי האבן געהאט דארטן אן אנדערע מכשפה וואס כ'האב געבעטן מ'זאל זיי פטור ווערן, און כ'האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין אפאר מאל און מ'האט עס ארויסגעווארפן, זי איז געווען דעם בעלזער דיין'ס,

הער איך אז ס'איז געווען נאך צוויי וואס מ'האט יא אנגענומען. סא דו רעדסט דא פון צוועלף האט מען געזאגט צוועלף קענען נישט קומען. אה יענער איז א וויזשניצער חסיד, ס'איז דאך דא פון די שענסטע פון וויזשניץ, איך ווייס אפאר וועם מ'האט נישט אנגענומען, זיין טאטע עסט וויזשניץ און שלאפט וויזשניץ און ער אטעמט וויזשניץ און ער מאכט קטנים וויזשניץ און ער מאכט גדולים וויזשניץ, ער איז איין שטיק וויזשניץ. ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר דעם רעבן אלע יארן אויסצוהאלטן זיינע אלע גניבות מיט אלע קינדער, און מ'האט אים אפגעזאגט, און יעצט שרייט ער, נחום ראזענבערג דו ווייסט איך הייב שוין אן צו זעהן אז דו ביסט גערעכט, ער הייבט שוין אן צו זעהן, מ'האט זיי אפגעזאגט ווייל מ'האט געזאגט עפעס אויף איינעם האט מען געזאגט די יונגלעך וועט מען יא נעמען די מיידלעך נישט, יענער האט א וואוילע שטוב, נאר וואס איז די תירוץ? די תירוץ איז זיי גייען נישט וואוינען ממש אין וויזשניץ ווייל דארט איז צו טייער, זיי גייען וואוינען אביסל ארויס צו. ס'זאל זיך מאכן א שטיבל א בית מדרש, ס'וועט קומען אריין א סאטמאר אינגערמאן וואס ער הערט אויס נחום ראזענבערג און ער וועט זאגן אז סרול האגער עמיצער איז א נואף ער טאטשט פרויען ועוד יפה, און דאס וויל ער נישט, ווייל די מינוט אז ער וועט דיך פארלירן ברויך ער דיך שוין נישט האבן אין זיין תלמוד תורה און אין זיין מיידל סקול ווייל די קינדער גייען דאס הערן אינדערהיים און זיי וועלן אהיימקומען און דער טאטע וועט זאגן דאס זאל אבאכט געבן אז סרול האגערן עמיצער איז א נואף און וואס גייט זיין דער סוף? ער גייט פארלירן. עס האט ער צוריקגעשריבן פאר די אלע אפליקעישאנס אז זיי זאלן וויסן אז די וויזשניצע מיידל סקול אין ווילימסבורג איז נישט אויף אזא הויעכע מדריגה ווי אין מאנסי במילא קען ער די מיידלעך נישט אננעמען דו פארשטייסט? די חשובסטע קינדער זענען דא פון וויזשניץ אין ווילימסבורג איך ווייס פאר א פערסענעל לעוועל ווייל פון מיין משפחה איז מען דארטן א טיטשער נישט יעצט נאר שוין צען יאר קומען ארויס די פיינסטע און די בעסטע תלמידות, די בחורים אין גיבערס קענען אפילו נישט האבן א מיידל פון ווילימסבורג ווייל זי איז צו אויף א הויעכע מדריגה. איר כאפט וואס דא גייט פאר? גייט דער שייגעץ האגער עמיצער ישראל און ער זאגט א נייע מעשה אז די מיידלעך זענען נישט אזוי ווי אויף זיינע מיידלעך'ס לעוועל. האב איך יענעם מסביר געווען, דער וואס האט עס מיר געוויזן, זאג איך ער מיינט צו זאגן אויף זענען נישט אזוי נידריג ווי זיינע מיידלעך, דאס איז וואס ער מיינט צו זאגן. ווייל ס'קען נישט זיין ער זאל מיינען הויעך. ער האט נישט קיין בית חינוך, ער האט גארנישט. איז סתם א צעווילדעוועטער יונג, די טאטע האט אים איבערגעגעבן די גאנצע ירושה, און ער האט אראפגעפלאשט אלעס וואס ער האט געהארעוועט די אלע יארן, קיין סך האט ער נישט געהארעוועט עניוועי ווייל ער איז געווען א ליידיגייער, ער איז געזעסן און האט זיך געקויפט ריעל עסטעיט, אבער וויפיל ער האט געהארעוועט, ער האט מיר געזאגט איך זאל קומען לערנען אויף מאנסי, ווען איך בין געקומען צוריק פון ארץ ישראל האט ער מיר געזאגט אבער איך מוז קומען צו יעדן פארהער, זאג איך בין מסכים ווייל ער וויל דאך אונטערדרוקן יעדן, דאס איז דאך די סאדיסטישע די. האגער, טווערסקי, דאס אלץ קומען דארטן פון אזיאטישע חברה, האב איך אים געזאגט פיין אבער איר מוזט מיר געבן א שיעור אויך, זאגט ער יא כ'וועל געבן א שיעור, דערווייל האט ער נישט געגעבן קיין שיעור, ס'איז געקומען צום פארהער האט ער געשריגן איך זאל קומען צום פארהער, בין איך אריין געקומען צום פארהער און כ'האב אים געזאגט האסט מיר נישט געגעבן קיין שיעור און בלייב געזונט און איך פאר מיר אוועק, און דאס האט ער נישט געגלייבט איך וועל אים זאגן און איך האב איבערגעלאזט און בין געגאנגען דעמאלטס אויף סאטמאר צוריק פון דארט ווי איך בין געקומען מיט יארן פארדעם. שטייסט? דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמארישער היטלערישער וועג. סא גייט ער יעצט נישט ארייננעמען דעי קינדער. פארוואס? ווייל ער האט מורא אז דעי קינדער זענען אויף אסאך א העכערע מדריגה און זייער רעבע דא, און דאס איז דער איינציגער געלונגענער זון וואס ר' מאטעלע האט. דאס איז דער וואס איז דער רב דא, הרב יצחק יוחנן. איך וויל אייך זאגן, אין די ארגסטע און די שווערסטע צייטן נישט געווען קיינער וואס האט מיר געגריסט אין די גאס אזוי ווי דער איד יצחק יוחנן, במלוא קומתו האט ער זיך איינגעבויגן פאר מיר. איינמאל האב איך אים געזאגט, אפשר ווייסט איר נישט, ס'איז אפשר א בזיון, איר גריסט מיר, איך רעד דאך אויף אייער טאטן און אייער שווער, דער פגר טמא וואס האט אויף מיר אונטערגעשריבן, זאגט ער, איך ווייס אלעס, און איך ווייס וואס דו טוסט אויך. דאס איז געווען די ענטפער. סאו ישראל האגער האט פאר אים מורא, איז אז ער וועט ארייננעמען אין מאנסי די קינדער, און זיי אהיים קומען דא אויף ראש השנה, ס'וועט אויסזען אזוי ווי די מעשה ווען ס'איז געווארן ירבעם בן נבט איז געווארן דער קעניג. אין ישיבה אין בית המקדש נאר למלכות בית דוד. מען זעהן אז רחבעם זיצט און ירבעם שטייט וועט מען דאך שוין וויסן אז רחבעם איז דער עכטער קעניג האט ער געזאגט איך וועל שטעלן צוויי עגלים איך וועל נישט לאזן גיין עולה רגל זיין ער וועט נישט אננעמען די קינדער פארוואס ווייל ס'זאל אים נישט זיין קיין קאמפעטישן פאר ישראל האגער המצרי און ממילא וויל איך ענק זאגן רבותי עטס האטס געלעבט אין א מיסטעיק עטס האטס געטראסט ר' מאטעלען דאס איז די זעלבע ליידיגייער האט זיך אייביג גערעכנט, ער האט אמאל האט ער געזאגט ווען סאטמאר רב איז געקומען דעמאלטס, ס'האט געהייסן מ'וועט מאכן דעם סאטמארע העדקווארטער לעבן די פאסט אפיס, ער האט עס נישט געקענט אויסהאלטן, זאגט ער ער זעהן איך וועל נאך אלעס איבערנעמען, ער האט זיך איינגערעדט ער איז גאט, ער האט עס נאר נישט ארויסגעזאגט, אבער ס'האט אים געשפיגן פון מויל, ער האט זיך איינגערעדט ער איז בעל הבית, ער איז גארנישט, ער איז בסך הכל אן איינוואוינער אין מאנסי, און א גנב וואס האט אפגעגנב'עט די גאנצע ראמענישע מארמאראשע חברה. דאס איז אלעס. און וואס האט ער געטון? גארנישט. ער האט פאר זיך געבויעט פאלאצן פאר זיינע קינדער און פאר די אייניקלעך, דאנט ווארי, זיי האבן נישט מוזן גיין ארבעטן. זענען קלוגער פון אים, ווייל זיי האבן ביזנעס, אלע טרייפענע געשעפטן, אבער דעטס, יו קנאו, דעטס סאמטינג עלס. אבער ער האט זיי אלע גוט באזארגט. עניוועי, איז דאס האט עטץ, אז עטץ דרייטס ענק דא, אז ווען אייערע קינדער לערנען דא יארן אין וויזשניץ, און זיי וועלן פארן וואוינען אויף מאנסי, וועט מען זיי אפילו נישט אננעמען אין וויזשניץ. און סאטמאר נעמט דאך עניוועי נישט און קיינער וויל דיך היינט נישט אננעמען, סאו גיי, דארפט עטס יעצט בויען א נייעם תלמוד תורה, עטס רעדטס ענק נאר איין אז עטס פארטס דארט אהין און ס'וועט זיין אלעס גוט, עטס זענטס צוריק צו סקווער וואן, און וועגן דעם וויל איך ענק מסביר זיין אז עטס האטס גארנישט פון די אלע רעבערייען מיט די רביסטעוועס, קיינער שמד'ט זיך נישט אין אמעריקע, איך פאר ארום איך מאך מקווה'ס איבעראל, איך זעה ברוך השם כלל ישראל וואקסט אזוי שיין, אזוי זיס און אזוי לעכטיג, איך זעה נישט מ'זאל זיך שמד'ן איבעראל אזוי מ'האט אונז איינגערעדט, דו וועסט ארויסגיין פון ווילימסבורג, ווייסט מען האט אמאל געמיינט אז די וועלט איז גראד, מען קומט אן צו א סערטען פוינט פאלט די שיף אראפ, אזוי האט מען געמיינט, מ'וועט ארויסגיין פון ווילימסבורג וועט מען זיך שמד'ן, ס'האט זיך קיינער נישט געשמד'ט, ס'איז שקר, ס'איז ליגנט, ס'איז אלעס בלאף, ס'איז שטותים מיט הבלים, היינט לאזט מען נישט זיין אידן אין ווילימסבורג, איך וויל אייך זאגן, אונזער הייליגער רבי איז געווען זייער א גרויסער מענטש, און ער איז געווען א מענטש וואס ער האט געהאט סייעתא דשמיא, ער האט געהאט אלעס מיט זיך. ער האט אבער געהאט איין גרויסן חסרון ער איז געווען אריינגעלייגט א שושנה בין החוחים די פארפוילטסטע מענטשן וואס איז נאר געווען האבן זיך געדרייט ארום דעם רבי'ן ליידער און ממילא האט מען אים נישט צוגעלאזט צו גארנישט און מען האט געפירט אונטער זיין רוקן אלע שייגעץ שטיק היינט האסט א גרויסן פראבלעם. דו ווילסט נישט מ'זאל לערנען אין די תלמוד תורה די אלע אנדערע טרייפענע זאכן? ע, די גאווערמענט געט געלט, מ'מוז עס טון, מ'מוז אראפנעמען בראשית ברא אלקים, דו האסט נישט קיין ברירה, דו פאלסט אריין אין דעם סענדוויטש, סאו וואס האסטו פון דעם גאנצן תלמוד תורה און פון דעם גאנצן חינוך? דו האסט גארנישט דערפון, און דאס איז וואס אונז מוז מיר אנהייבן צו וואטשן, ווייל צו בויען חסידות'ער, עט די ענד האסטו גארנישט דערפון. ווען דאס חסידות וועט דיך ברויכן וועלן זיי דיך נוצן, און די מינוט ווען זיי פילן אז דו ביסט א טהרעט פאר זיי, אז דו שטייסט זיי אין וועג, צו דו האלטסט נישט מיט מיט די פאליסיס, דעמאלטס גייען זיי דיך עניוועי באזייטיגן, דיך, מיט דיין ווייב, מיט דיינע קינדער, און ממילא ביסטו גארנישט. סאו וואס האסטו געטון? האסט אנגעבויעט פאר וויזשניץ למשל אין ווילימסבורג, און היינט אז דו ברויכסט זיי האבן ווייל דו ווילסט ארויסמופן, זאגן זיי דיר ניין דו קענסט נישט קומען, דו ביסט נישט גענוג, דו פיטסט נישט אריין אין אונזער בית חינוך. שטייסט? אין יענעם בית חינוך פיטן אריין אזאלעכע חברה, מען האט זיי געשיקט דארטן אויף גיבערס, און מען האט באצאלט ביטער געלט מען זאל לערנען מיט זיי, און וואס האט מען געטון מיט זיי? מען ווייסט וואס מען האט געטון, טווערסקי האט זיי אלע מכשיל געווען מיט משכב זכר, און נאכדעם איז ער אליינס געווארן א גרוש, און די זאך האט מיך נישט אזוי געארט אז איך זאל רעדן דערפון קעגן ר' מאטעלע, ווייל סוף כל סוף איז דאך נישט ר' מאטעלע'ס אן אייניקל, ס'איז א צוגעקומענע, נאר וואס ס'ארט מיך איז, איז אריין צו ר' מאטעלען, איך בין געווען דעמאלטס פארמישט דערין, איז אריין צו ר' מאטעלע, מ'האט אים געזאגט זאלסט וויסן, ער האט מכשיל געווען קינדער אין וואלד, האט אים ר' מאטעלע געלאזט רופן, און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן כ'האב געהערט דאס, כ'האב אויך געהערט אז משה טורנער דרייווט דיך צו זונות, דו טוסט דיר אן אזא אראפגעבויגן גוי'אישן היטל, און איך וויל דיך בעטן, טאמער וועסט נישט אויפהערן, וועט דיך עס קאסטן א גט. און ער האט אים צוריק געלאזט לערנען מיט די בחורים ווייטער. איז וויל איך פרעגן א שאלה, איך בין א דומער מענטש, איך פארשטיי נישט צו חינוך, איך בין נישט קיין רעבישע זאך, איך קען נישט די אלע זאכן, וויאזוי האט מען אים געמעגט לאזן ווייטער לערנען? לאמיר זאגן ער זאגט ער טוט תשובה, איך בין מסכים ער טוט תשובה, אבער ער קען נישט ווייטער בלייבן לערנען מיט בחורים, אזא זאך איז נישט מעגליך. און אז ר' מאטעלע האט אים געלאזט, איז ער א חד סטרי', אן איינזייטיגער מענטש ווען ס'קומט צו זיין משפחה. נישט געוואלט אז זיין אייניקל זאל זיין א גרושה, און ער האט נישט געוואלט אז ער זאל האבן בזיונות, ווייל בכלל האט ער דאך אזא מנהג אז מ'טאר זיך דאך נישט גט'ן אויך נישט, איז במילא א גוטן פירעם, פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק פון פרשת תזריע, און ביטע הארכטס דעם צווייטן חלק.